איינער קאלעקט די דעטע? וואס איז דיין טאג פון צופרי ביז ביינאכט? וויאזוי ביסטו זיכער ביי דיר אז דו גייסט נישט דיירעקטן דעם מענטש ראנג?
סאטמארע חסידים וואס זענען אגענסט די מדינה.
אה, דאס איז א זאך וואס קען בויען א ביזנעס צו א האול ניו לעוועל. וואט פוינט דאז א טרענד ביקאם בארינג?
ביי סעלינג די וויזשן אוו די קאמפאני. ביי גארבעדזש ביי בי ענד עידזש.
ווי עקטשעלי העד א פערסאן גאו טו טיים סקווער אין מאנהעטן. אפען איט אפ יו פליפ טרו איט

זיי קענען באקומען גוטע דיעלס און זיי קענען טרעפן הייזער ווייל די בלוי טיעם ווייל חיים וואס האט חיים?
חיים האט הייזער.
עקזעקטלי.
חיים האט הייזער.
סערוויסינג לעיקוואוד, דזשעקסאן, טאמס ריווער און אלל די סאראונדינג עריעס. ווייסט ביי דיס טיים דארפסט שוין ווען קענען אָן אריינקוקן אין די צעטל. איך קוק אריין אין די צעטל. און ער העלפט אויך פאר סעלערס וואס ווילן פארקויפן די הויז און ער טרייט צו באקומען די מערסטע וויפיל זיי קענען ארויסבאקומען פון א הויז. און אויכעט ס'איז דא עידזשענטס וואס ווייסן נישט פונקטליך וואס זיי טוען און ס'קאזט אז די קאנטרעקט זאל דורכפאלן. ער קען סעקיורען די קאנטרעקט אז ס'זאל נישט דורכפאלן ווייל ער האט אסאך עקספיריענס און ער ווייסט וויאזוי צו סעקיורען די קאנטרעקט. נאו העדעיק, נאו העדעיק עט אלל. סאו אין אנדערע ווערטער, טינק אוו הייזער.
חיים האט הייזער. חיים האט הייזער.
עקזעקטלי.
פון די בלוי טים.
האסט שוין געהערט אמאל דעם נאמען מעני האפמאן? לעט מי אינטראדוס טו יו, מעני האפמאן פון פיטעקס. שלום עליכם מעני, האו אר יו? עליכם השלום, טענק יו סאו מאטש, איטס ען אנאר טו בי העיר.
לאמיר גראד אריין גיין אין, עקשעלי מושי, יור גאנע בי די פירסט וואן טודעי. איים גאנע אסק סאמטינג? יא. אקעי, סאו פירסט אוו אלל, ווי וואנט טו נאו א ליטל ביט מאר אבאוט יור היסטארי, יור בעקגראונד, איים שור יו העוו ספאוקען א לאט אוו טיימס אבאוט דיס, לעט אס נאו סאמטינג האו יו גאט טו ווער יו אר נאו, אבוויעסלי נאט יא איטס נאט על רגל אחת באט סטארט עט ליסט.
שור. סאו איל גיוו יו די ראשי פרקים ווי מ'זאגט ס'איז דא א באנטש א באנטש בענדער אין די היסטערי סאו איי אלוועיס וואז א קריעטער ווייסט מ'זאגט די משל אוו די די לעמענעיד סטענד, עס איז נישט קיין עכטע, עס איז נאר א, עס איז נאר א נמשל, עס איז נאר א משל, עס איז נישט די נמשל, די קינד, די קיד וויט די לעמענעיד סטענד. איך האב אייביג ליב געהאט צו קריעיטן, איך בין געווען די יונגל אין חדר וואס האט געמאכט די חנוכה ביכל און פארקויפט פאר א ניקל אין די בילדינג, יא, און עז איי וואז גראואינג אולדער, ווען עס איז געקומען איך האב געוואלט עפעס טוהן, איי אלוועיס וואנטעד, איי וואנט טו קריעט סאמטינג. ס'האט זיך אנגעהויבן, איך האב, איך בין געווען פֿערצן יאר אלט, האב איך דעסיידעט איך גיי ארויסגעבן א הגדה של פסח אין אידיש. און ס'איז נאך עד היום דא אין די ביינדער, תורות, די מעשה'ס, די אלע זאכן. נעווער ווענט טו פרינט?
נעווער ווענט טו פרינט. איך האב געבעטן מיין מאמע און מיין טאטע, גייטס טרעפטס איינער וואס קען עס ברענגען מכח אל הפועל, זיי זענען געגאנגען זוכן עס, א הגדה איז די איינציגע זאך וואס ס'איז דא זייער אסאך דארט, כ'הייב נישט אן דארטן, באט עס געבט מיר די עקסייטמענט, איך האב געדיזיינט, איך האב געשריבן, איך האב עס איבערגעשריבן, איך האב עס געהיילייטעד, איך האב געהאט אלע קאלער פענס עט דעט טיים, שפעטער בין איך געווען, האב איך אייביג ליב געהאט צו קריעיטן סטאף, סאו ס'איז געקומען אין די בחור'ישע יארן ווען אמאל האט מען נאך געמעגט האבן קאמפיוטערס אינדערהיים, ווען מ'איז געווען יונגער, און ווען קינדער האבן געוואלט שפילן קאר געימס און די מינע זאכן, איי אלוועיס קריעיטעד, איך האב דעזיינט ביזנעס קארדס, איך האב דעזיינט פלייערס, סאו עט דעט טיים מיין קעריער האט זיך אנגעהויבן, וואכטנאכט צעטלעך, זכרים און די מינע זאכן, און קיינער האט נישט געהאט. נאך אלס בחור אדער נאכן חתונה? אזוי ווען איך אנגעהויבן נאכן חתונה ווייס קיינער ווער, איינער האט א קאמפיוטער וואס מען קען מאכן א וואכטנאכט צעטל, געמאכט א וואכטנאכט צעטל, שפעטער האב איך עדווענסד מיין קעריער און עס איז געקומען טיי אווענטס.
ער געגאנגען פון וואכטנאכטס צו טיי אווענטס. סאו ס'איז געווען א גרופע פון יונגעלייט אין וויליאמסבורג וואס האבן געמאכט זענען געווען בראש פון אלע גרויסע טיי אווענטס און דען יעדער האט געדארפט האבן צעטלעך ס'איז נישט געווען קיין דיזיין פראגרעם ס'איז געווען דיזיין פראגרעם ס'איז געווען קארעל מ'וועט רעדן באלד דערפון לאמיר סקיפן אביסל. טי' פארטיס.

איי וואז עיבל טו שאו איט. און פון ס'איז געקומען עט ווען כ'האב דאס געוואלט מאכן פאר א ביזנעס איז געווען א סטארי און איך מיין ס'איז וויכטיג צו זאגן. כ'האב געלערנט אין ישיבה נטע ישראל און זיי האבן געהאט א בית מדרש צוזאמען אין וויליאמסבורג ווי אונז זעמיר אויפגעוואקסן. און אינמיטן שבת זאג איך פאר א אינגערמאן וויאזוי קען מען מאכן אפאר דאלער? וויאזוי מ'דארף שוין אנהייבן עפעס צו זוכן. זאגט ער כ'האב אן איידיע באט נישט אין שבת רעדט מען נישט דערפון לאמיר רעדן מוצאי שבת. מוצאי שבת, אפאר מינוט נאך מעריב זאגט ער, דו האסט געוואלט אן איידיע, איך לאמיך דיר זאגן אן איידיע, איך וויל עפענען א וועבסייט פאר מענטשן וואס ווילן פרינטן, מען איז צוגעוואוינט צו גיין אין א לאקעל סטאר, און מענטשן ווילן גיין פרינטן, אונז האבן א וועבסייט און דארטן קען מען אפלאודן די עקזעקט ספעקס און וואס מען דארף, און אונז גיימיר נישט האבן קיין פרינטינג שאפ, אונז גיימיר עס קוואוטן ביי דיפרענט פלעצער, און מען גייט עס, מען גייט געבן, באקומען אזוי דזשאבס. אולי אויף יענע מינוט האט ער געדארפט אפאר דאלער, ער האט געדארפט אביסל א קריעטיוו מיינד ביהיינד איט, און דאס איז געווען מיין ערשטע זאך, איך בין געגאנגען א נעקסטן טאג בין איך געגאנגען צו צו מיין טאטע עקטשולי, און איך האב אים געזאגט איך האב עפעס אן איידיע וואס איך וויל אנהייבן, און ניין ניין ניין ניין איך האב נאר געוואלט הערן זיין חוות דעת, זאגט ער מיר.

יונגע מיינונגען וואס מען מיינט אז מען איז קלוג, באט עט דעט פוינט האב איך געזאגט יו נאו וואט אקעי, און איך בין געגאנגען איך האב געזאגט פאר די אינגערמאן גאו אהעד און לאמיר עס דעוועלאפן צוזאמען, צוויי דריי חדשים שפעטער האב איך געזאגט פאר מיין טאטע אז נעקסטע מאל ער וויל פרינטן אנשטאטס גיין צו רעלייעבל זאל ער ארויף גיין איך ווייז אים וויאזוי מען גייט אויף די וועבסייט און סאבמיט די קוואוט און די רעסט איז היסטערי דאס האט זיך אנגעהויבן זיי האבן אנגעהויבן דזשאסט סעלן די פרינטינג. ניין, הי עקשעלי ווערי מאטש אדמייערד מיין אמבישעס מאוו, און ברוך השם דאס איז געווען די ערשטע מאוו אין ביזנעס וואס איי דיד.
סאו ווי אזוי האט יענע קאמפאני געהייסן? פרינטעקס. אה, סאו פרינטעקס איז געווארן צו פרינטעקס. די ביזנעס פרינטעקס האט זיך אנגעהויבן פון פרינטינג, און דאס איז געווען, אונז האבן עס גערופן די עקספרעסוועי פאר אלל יאור פרינטינג נידס. סאו פרינטעקס פעדעקס, סאו דאס איז געקומען די, און דאס איז געווען די ערשטע פארט פון די ביזנעס, און מיין שותף איז נאך אלץ מיין שותף יעצט וואלווי אייזענבאך, און דארט האבן מיר אנגעהויבן. פעסט פארווארד א קאפל אוו, אביסל אפאר יאר, איז געקומען א מצב וואס אונז האבן געדארפט אנהייבן צו האבן דיזיינערס, אונז האבן געזען אז יעדע פרינטינג דזשאב זאגט איינער מ'דארף מאכן פרי-פרעס. וואס מיינט פרי-פרעס?
צוריקצוברענגען מענטשן צו יענע צייטן איז, פאר מ'האט אמאל געוואלט שיקן צו פרינטן עפעס, האט מען געדארפט מאכן פילם. פילם האט געדארפט ווערן געמאכט אויב ס'איז געווען א טו קאלער דזשאב האט מען געדארפט מאכן צוויי קאלערס פילמס אויב ס'איז געווען א פאר קאלער דזשאב איז געווען פאר קאלער דזשאב און און ס'האט אנגעהויבן זיין אונז האבן קיינער נישט קיין דיזיינערס אונז האמער נאר א וועבסייט פאר פרינטינג און יעדער האט געזאגט אקעי אונז קען אונז האמער ליטערלי געווען סטאק אדער איינער האט געזאגט כ'וויל עס שיקן צו פרינטן מ'דארף מאכן נאך אביסל טשעינדזשעס קיינער קען נישט קיין פראגרעמס גארנישט סאו דעמאלטס האט מען אנגעהויבן מ'האט אריינגענומען די ערשטע דיזיינער זאל אביסל אונז העלפן מיט די מיט די פראסעס דזשאסט פאר די פאר די עולם זאל וויסן אז מ'נעמט אלעס פאר גרענטעד. כ'געדענק ווען אונז האמער אנגעהויבן מיט די מארקעטינג וועלט, מ'האט געדארפט אריינלייגן א עד אין די צייטונג, די איד און די בלאט אין פארטיקולער, אנדערע האבן געפרינט אנדערע פלעצער, אנדערע האבן געפרינט אפילו די זעלבע פרינטער, באט יעדער האט געזאגט אונז מישן מיר זיך נישט, דו ברענג מיך סעט פון סאו א עד האט געדארפט אריינגיין אין די פעיפער, האט מען געדארפט מאכן פיר פינף סעטס אוו פילם, מ'האט געדארפט גיין צו איינער וואס מאכט פילמס, מ'האט געמאכט פיר פינף סעטס נאך גרויסע ענוועלאפס, און מ'האט געטראגן פאר די די איד דאס, וועלכע פעידזש גייט עס זיין? מ'רעדט נישט פאר קאלער, נאך אפילו טו קאלער אדער טרי קאלער. סאו די איד און די בלאט זענען ארויסגעקומען איינמאל א חודש?
דעמאלטס איז געווען א סיפור.
סאו דעמאלטס ווען די בלאט איז ארויסגעקומען אויך האט מען געפרינט די זעלבע פלאץ באט יעדער גייט זיינע חשבונות, היינט איז אביסל מער אחדות אין די אינדעסטרי עז א האול, באט דאס איז אזוי האט זיך עס אנגעהויבן ווען מ'האט איז מען געגאנגען סאו האבן דעמאלטס האט מען געהייערט די ערשטע גרעפיק דעזיינער, נאכדעם געדענק איך צוביסלעך האט א מענטש געזאגט יא די האסט שוין א גרעפיק דעזיינער? מאך מיך די גאנצע זאך און אלס נאך דארף מען א שרייבער, האבן מיר צוביסלעך אנגעהויבן אריינצוברענגען די די די סטעף פון קריעטיוו, שפעטער איז געווען א זייער אינטערעסאנטע זאך און איך האלט אז עס איז אויך אינטערעסאנט פאר פאר היסטערי ווייז, אונז האבן מיר א קאל סענטער, מענטשן פרעגן מיך קאל סענטער ווי קומט עס אריין?
וואס הייסט א קאל סענטער?
וואס מען הייבט אויף פאונס פאר קאמפאניס. אונז האבן עס שוין פאר אסאך יארן, און עקשעלי קענסט קאלן סערטען קאמפעניס וואו דו קאלסט מסתם היינט צוטאגס, דו ווייסט נישט אז זייער אפיס איז עקשעלי אין אונזער אפיס, וואס מענטשן, היימישע ווייבלעך אדער מיידלעך הייבן אויף די פאון. אונז האבן געמאכט א פראדזשעקט פאר איינעם וואס וואס האט בעיסיקלי ס'איז געווען א אינגערמאן וואס איז געווען אין די אין די דיזיין, ער האט געמאכט פערניטשער, קאסטום פערניטשער,

זייער אינטערסאנטע מעשה וועגן דעם פארצייל איך עס, כ'האף כ'האף אונז האבן גענוג צייט פאר אלעמען. ער האט געמאכט קאסטום פורניטשער און און אלל אוו א סאדען מיט די רייז פון טשיינע, אפילו קענעדע, קאסטום פורניטשער, קיינער דארף שוין נישט קיין קאסטום פורניטשער. ער געגאנגען צו א קאנסאלטענט, ער האט געצאלט גרויס געלט, וואס קען ער יעצט טון, זאגט ער, נו וואט איך האב א עצה פאר דיך, דו זאלסט טארגעטן אינטעריער דיזיינערס, זיי דארפן די קאסטום פורניטשער ביקאוז זיי דיזיינען אזא קאלער מיט אזא קאלער און דו וועסט מאכן דא לאקעלי פורניטשער פאר זיי, זאגט אקעי ווי קום איך אן צו זיי, לאמיר מאכן א בראשור א שיינע בראשור מיט דיין שענסטע פראדזשעקטס מיר גייט עס ארויסשיקן פאר אלע דיזיינערס און נאכדעם וועסטו באקומען ביזנעס עטליסט אפילו אפשר וועט עס נישט זיין אזוי גרויס ווי עס האט אמאל געווען באט דו וועסט האבן גוטע גוטע ביזנעס שוין.

איך טראכט צו מיך, רבונו דעלמא כולא, די אינגערמאן פארלאזט זיך אויף די בראשור, ער גייט עס ארויסשיקן פאר ביזי אינטעריער דיזיינערס, ענדליך איינער גייט שוין דיסיידן, פון יעדע פאר גייט דיך איינער וועלן קאלן, וויאזוי גייט מען אויפהייבן די פאון. די פאון.
שוין, שפעטער די אינגערמאן קאלט מיך צוריק, אז מיין ווייב זאגט האסט מיך גערופן, קאל איך אים צוריק, איך מיין וואס גייט פאר, זאגט ער מיין ווייב איז געווען אין די טרעין סטעישאן. זאג איך אים, סא וויאזוי פלאנסטו, וויאזוי פלאנסטו צו קענען נעמען די פאון קאלס? זיי גייען דאך געבן איין טשענס, מענטשן אסאך מאל געבן אפילו קוים איין טשענס, באט איין טשענס, אז דאס איז די סערוויס, אז דאס איז די עקספעקטעישאנס, די פירסט אימפרעשאן ווי מ'רופט עס. זאגט זאגט ער מיר, וואס זאל איך טון? איך האב קוים געלט פאר פרנסה, זאל איך נאך נעמען א סעקרעטערי זי זאל זיצן און ווארטן פאר די קאלס? זאג איך אים, יו נאו וואט, ווי מ'זאגט די נעסעסיטי איז די מאדער אוו אינווענשאנס, אז אז דאס, האו אבאוט איך נעם איינע פון מיינע סעקרעטעריס, פארווארד די עיט האנדרעד נומבער, און כ'וועל מאכן עפעס אויספיגערן א וועג און זי זאל אויפהייבן די פאון, סאו אויב ס'קומט אריין אפאר פאון קאלס. זייער א גוטע איידיע זאגט ער מיך די נעקסטן טאג, ליטערלי די נעקסטן טאג, מיין קאמפיוטער איי טי גיי קומט פיקסן מיין קאמפיוטער, און ער איז ליטערלי אונטער מיין דעסק צו פיקסן מיין קאמפיוטער, און זיין פאון רינגט און ער הייבט אויף די פאון, זאג איך אים, כ'דענק עס נאך ווי היינט, זאג איך אים, וואס הייבסטו יעצט אויף די פאון, ביסט אונטערן טיש, ווארט א מינוט מיטן אויפהייבן, זאגט ער מיר, לאמיר דיך אויסלערנען עפעס, ווען ס'קומט צו איי טי, אויב ס'איז עקזיסטינג קאסטומער קען זיין ס'איז אן עמערדזשענסי איך מוז עס אויפהייבן, און טאמער ס'איז א נייע קאסטומער דעמאלטס איז נאך ווי אין יעלאו פעידזשעס גייט ער סטרעיט צו די נעקסטע עד אין די ביזנעס דירעקטארי זאגט ער סאו מוז איך עס אויפהייבן זאג איך אים ביידעוועי איך האב דיר עפעס א איידיע איך טראכט שוין פון א צווייטע קאסטומער אפשר אפשר זאלסטו מאכן דיין פאון זאל רינגען צו די מיידל וואס גייט דא אויפהייבן פאונס און אויב ס'איז וויכטיג זאל זי דיך לאזן וויסן אויב נישט זאל זי נעמען א מעסעדזש אז קודם האט מען אויפגעהויבן זאגט ער זייער גוט, אויב דו מאכסט די סערוויס, מאך שור אז זי מאכט אויך בוקקיפינג, ווייל איך האב שוין נישט געבילט מיינע קאסטומערס פאר דריי חדשים. כך הוה. און אזוי געגאנגען און ליטערלי אין א ספען פון א וואך, האב איך געהערט פון אפאר מענטשן אזעלכע מינע מעשות, און דעמאלטס האב איך געזאגט, יו נאו וואט, כ'האב געזאגט פאר מיין שותף, דו פאוקעס אן די פרינטינג, אונז גיימיר אויפסעטן א קאל סענטער אין די ביזנעס. ס'האמיר אויפגעסעט א קאל סענטער אין די ביזנעס, די גאול איז געווען ס'איז נישט קיין אוטסאורס ס'איז דא, ס'איז א עקסטענשאן צו יור אפיס, זיי ארבעטן נאר ביזנעס אווערס, און און אזוי האט זיך אנגעהויבן דאס, און און צו גיין אביסל פעסט פארווארד, מ'וועט צוריק קומען באלד וועגן די אלע סערוויסעס, באט גאינג פעסט פארווארד, איך דארף מאכן א וועבסייט פאר די ביזנעס. און כ'גיי יעצט עפענען א קאל סענטער, כ'גיי יעצט מארקעטן, דעמאלטס די וועבסייט איז שוין געווארן מער און מער א קאמאן זאך פאר סעילס, און איך האב שוין געהאט א אפעטיט פאר דיזיין, און איך האב געארבעט מיט אנדערע דיזיינערס צו מאכן א וועבסייט, און קיינער האט מיר נישט געקענט צושטעלן א וועבסייט וואס איך האב ליב. מיין ברודער, ער הייסט יאסי האפמאן, איז געקומען אז ער וויל עפעס טון, זאג איך אים, יו נאו וואט,

האט זיך די מארקעט געטוישט אסאך און איך קען זאגן ברוך השם ווי ווער פייאניערס אין די מארקעט אז די אידישע מארקעט האט אנגעהויבן צו פארשטיין אביסל אבאוט אדווערטייזינג מארקעטינג ברענדינג און אלעס און די ריזן כ'גיי נאר מסביר זיין פארוואס מ'האט אנגעהויבן צו פארשטיין איז אין די גוישע וועלט איז געווען אייביג א קאנסעפט פון עס איז דא געינינג מארקעט שעיר און מענטעינינג מארקעט שעיר וואס דאס מיינט איז ווען איינער גייט אויף די בי קיו אי און ער זעהט א ריזיגע בילבאורד פון קאקע קאלע. יא, פארוואס איז דארט דא, פארוואס האבן זיי דיסיידעט אז זיי גייען לייגן דארט א בילבאורד פון קאקע קאלע? איין ריזען איז ביקאוז זיי האבן געוואלט, זיי האבן געוואלט אז, זיי האבן געהאט אסאך געלט, זיי האבן עס געדארפט ערגעץ ספענדן, סאו דער בילבאורד האט זוכה געווען. די צווייטע זאך איז ווייל אין זייער בודזשעט איז געשטאנען א זאך וואס הייסט אוטדאר מידיע, זיי האבן געדארפט עלאקעיטן בודזשעט. דריטענס זיי האבן געוואלט זייער שעירהאלדערס זאלן זאלן זיין צופרידן ווען זיי זעען אה מען זעהט קאקע קאלע. ס'טוט זיך. די פערדע וואס איז די וויכטיגסטע איז וואס הייסט מענטעינען מארקעט שעיר. זיי עקספעקטען נישט איינער וואס האט קיינמאל נישט געהערט פון קאקע קאלע זאל גיין יעצט אין סטאר און קויפן א קאקע קאלע דרינק אה איך האב יעצט געזעהן א בילבאורד איך גיי יעצט אריין אין סטאר קויפן א קאקע קאלע דרינק נאר וואס דען מענטעינען מארקעט שעיר. דערמאנט דיך. וואס מיינט איז דו ביסט מיין קאסטומער דו ביסט לויעל צו קאקע קאלע גיי אדורך און זאג יעס אזוי פיל איך, אזוי פיל איך, און אוטאמעטיקלי די נעקסטע מאל דו גייסט קויפן נאכאמאל א דרינק ביסטו לויעל צו קאקע קאלע ווערסעס פעפסי אדער עני אנדערע דרינק. די אידישע מארקעט האט קיינמאל נישט געהאט די קאנסעפט פון מעינטעינען מארקעט שעיר, מ'האט געוואוסט איך האב דאך די מארקעט עניוועיס, יעדער קומט צו מיך עניוועיס. אונז האמיר אסאך עדיוקעיט, סאו. יעצט האסטו די גאנצע מארקעט, באט אז דו מעינטעינסט נישט דיין מארקעט, מארגן קומט אריין א צווייטער, ער הייבט אן צו עדווערטייזן, ער קומט ארויס מיט א גוטע פראדאקט, אפשר בעסער, ביליגער, וואטעווער איט איז, ער נעמט אוועק פון דיין מארקעט שעיר. סאו דאס איז געווען איינע פון די סטעפינג סטאונס אין די קאנסעפט וואס אונז האמיר ברוך השם געטון אין די אידישע מארקעט, און היינט קענסטו זען די גרעסטע קאמפעניס, און אסאך מענטשן פרעגן נאך היינט, פארוואס דארפן זיי עדווערטייזן? מעינטעינען מארקעט שעיר, און איי טינק דאס איז א מורא'דיגע וויכטיגע זאך, ווען מענטשן הערן דאס, און זיי רעדן פון זייער אייגענע בודזשעטס און זייער אייגענע זאכן וויאזוי עס צו טון איז, ס'איז עקסטערע בודזשעטס, געינען מארקעט שעיר, איז אסאך מאל כ'גיי ארויס פון מיין געגענט, איך גיי ארויס פון מיין דעיס ווייל איך וויל געינען נייע קאסטומערס, און דיין עקזיסטינג קאסטומער בעיס, יו וואנט טו סטעי עט טאפ אוו מיינד, ס'הייסט סטעי אן טאפ אוו מיינד. יעצט, ווען זיי האבן דעיס ערפינדן, זיי האבן אנגעהויבן דעיס צו טוהן, האט מען געזאגט. ווילסטו איבערמאכן דיין פלארינג קאנטרי? יא! דו קענסט נאך! פרעסטידזש פלארינג האט א פולע קרו אפסטעיט פאר אלע אייערע פלארינג נידס, ווייניל, פארקעי, און פארטש סקרעיפינגס. רוף שוין פרעסטידזש פלארינג אויף ניין טו ניין, טו סעווען פייוו, טו טרי טרי זירא אדער עיט פאר פייוו סעווען טו ניין זירא טרי טו פאר. יו וואנט טו סטעי עז טאפ אוו מיינד, ס'הייסט און סטעי און טאפ אוו מיינד. יעצט ווען אונז האמער דאס ערפינדן, אונז האמער אנגעהויבן דאס צו טון, האמער געזאגט קוק, נישט יעדער איז אף, נישט יעדער פארשטייט דאס, נישט יעדער פארשטייט די חילוק פון גרעפיקס און דיזיין, האמער געעפענט א סעפרעט טיעם, ס'האט געהייסן א ברענדינג טיעם, אין אונזער קאמפאני. נאך די גאנצע זאך האבן מיר געזאגט אקעי אונז דארפן זיך אליין ברענדן, סאו האמער יעצט פיר סערוויסעס, אונז טוהמער פרינטינג און דיזיין, אונז טוהן מיר ברענדינג, אונז האמיר א קאל סענטער, אונז האמיר אונזער פארטנערשיפ און וועב, וויאזוי גייען מיר אונז ברענדן, האמיר דיסיידעד, און דאס איז אויך א גוטע לעסען פאר אנדערע, אונז קען מען טוישן די נאמען און הייסן כ'ווייס נישט וואס. אדער, מענטשן רופן אונז פרינטעקס, אונזער גרעסטע מארקעט שעיר איז געווען פרינטעקס, האבן מיר געזאגט וואס קען מען טוהן, ארויסנעמען די ווארט פרינט, און מ'געגאנגען צו מענטשן, וויאזוי ליינסטו עס. פיטעקס, אקעי, איינער האט געזאגט פאטעקס, פיטעקס, נאך אפאר מענטשן האבן געזאגט אז ס'ליינט זיך גוט, האבן מיר געזאגט נו דאס איז די נאמען פארוואס, ביקאויז פאר א צוויי דריי יאר האבן אונז נאך מענטשן גערופן פרינטעקס, און ס'האט מיך נישט געבאדערט, עס איז די זעלבע קאמפאני, איי סא איט, דעמאלטס האבן מיר ריברענדעד אין די דיפרענט סערוויסעס, היינט ברוך השם איז עס צעוואקסן אפילו מער ווי די פיר סערוויסעס, באט דאס איז די יסודות פון די פון וואס אונז טוהן מיר עד היום הזה.

קאקע קאלע האט געהאט א אנדערע אישו וואס איז געווען אז מענטשן האבן נישט געוויסט וועגן די טרינק, ס'איז קאלע, ס'איז א נייע טרינק געווען, סאו זיי האבן געזוכט א וועג ווי אזוי עס צו קענען אריינברענגן פאר די עווערעדזש מענטש צו טרינקן קאלע, סאו איינע פון זייער מאוומענט איז געווען, איינע פון זייער מאוומענטס איז געווען אז אונז גיימער עדווערטייזן קאלע נישט קיין חילוק וואס, אז א מענטש ווען ער וואקט אריין, יא. סאו קודם זאל ער דארפן נעמען א קאלא, נאכדעם וועט ער דעסיידן צו ער וויל פעפסי, צו ער וויל קאוקע קאלא, צו וואטעווער ברענד ער וויל, באט זיי האבן געוואלט מאכן א עקסטרע עדישענעל מאוומענט אז די ערשטע זאך זאל זיין קאלא, און טאקע היינט די גרעסטע טרינק אין אמעריקע איז קאלא. סאיז זייער א שטארקע פוינט, און איי טינק, איך מיין פאר סתם אזוי פאר יעדע ביזנעס אונער דארף דאס טראכטן איז, מענטשן פרעגן אבי וויפיל גייט קאסטן א מארקעטינג קאמפיין, די פירסט קוועסטשאן ווי אלוועיס עסק איז, דארפסטו דא טון עדיוקעישאן, צו עדיוקעיטן די קאנסומער פארוואס ער דארף די פראדאקט, אדער דארפסט נאר עדיוקעיטן פארוואס ער דארף דיך ווערסעס סאמבעדי עלס. מענטשן זענען נישט מבחין די נפקא מינה, ס'איז א יוזש נפקא מינה. איך זאג אפילו אסאך מאל, אסאך מאל איז א יוזש נפקא מינה ווען דו ווילסט אריינגיין אין א ביזנעס, און דו ווילסט, דארפסטו וויסן צו האב איך די, האב איך די געלט און די צייט און די כוחות דורכצושטופן די עדיוקעישאנעל פארט. סאו אזוי ווי דו זאגסט. באט איך רעד יעצט, איך רעד נישט וואס זיי האבן אנגעהויבן, איך רעד יעצט. כהיום ווען א מענטש טוט א עד קאמפיין און אגעין קען זיין יעדע קאמפעני האט א ביג אוטריטש נייע קאסטומערס און עקזיסטינג קאסטומערס באט סאיז א גוד פוינט אבסאלוטלי. סאו און די צווייטע זאך איז האסט געזאגט אז דו האסט צוגעלייגט סערוויסעס צו דיין קאמפעני וואס איז ראנט אונטער פי טעקס וואלט עס נישט געווען מער קלוגער אין טערמס אוו פאר די קלעריטי פאר די קאסטומער צו קענען האבן אנדערע ביזנעסעס, לאמיר זאגן דו ווילסט עפענען א קאל סענטער, פארוואס קענסטו נישט יעצט אינוועסטן אין א קאל סענטער וואס האט גארנישט צו טון מיט פריטעקס?
פערפעקט, גרעיט קוועסטשן, איך האב הנאה דו פרעגסט עס, סאו אלע אונזערע סערוויסעס זענען טו העלפ קאמפעניס גראו, וויטש מיענס איז איך אפער נישט קיין סערוויסעס, איך פארקויף נישט קיין קאפי פעיפער, איך פארקויף נישט קיין פעיראל סערוויסעס, אלע די סערוויסעס, נאו היינט צוטאגס סיקסטי פערסענט פון אונזער קאסטומערס יוזן ביטווין טו ענד טרי אוו אווער סערוויסעס, סאו אונז קען מיר מאכן א מארקעטינג קאמפיין און די קאסטומער זאגט איך גיי נישט קיין גיי נישט זיין דא עוועילעבל אויפצוהייבן די פאונס, וויל פיק אפ די פאונס, וויל טעיק די אינפארמעישן, א נאן פראפיט לויפט א קאמפיין, זיי זענען אין ארץ ישראל, זיי לויפן יעצט א מעסיוו קאמפיין, זיי דארפן די סופארט, מען האט יעצט געמאכט אדווערטייזינג פאר פסח סערטען פראדאקטס, מען וויל נעמען אי-קאמערס ארדערס, וואטעווער איט איז, ווי קען דען סעי טו דעם רייט עוועי איך האב די סופארט פאר דיך נאו.
באט וויאזוי וויאזוי ענטפערסטו ווען דו קענסט דו זעלבער אויך נישט ריעטשן דעם. וואס? איף דיס קאמפאני נידס יו, די גיי הו איז מעקינג דעט קאמפיין. סאו אינבאונד, אינבאונד, סאו לאמיר קודם ענטפערן די חלק פון די, ווייל איך וויל נישט, איך וויל מאכן שור אז איך קאמיוניקעיט דאס פראפערלי, ביקאז דאס איז סאמטינג וואס איך האב שוין געווארן געפרעגט אסאך מאל אין די פעסט. נאו, לאמיר זיך דערמאנען יארן צוריק ווען דו האסט געוואלט א גוטע שטיקל פלייש, ביסטו געגאנגען צו א בוטשער. האסט געוואלט גוטע פראדוס, ביסטו געגאנגען צו א פרוט מארקעט. האסט געוואלט גראסערי זאכן, ביסטו געגאנגען צו א גראסערי סטאר. ביז ס'איז געקומען אין די אידישע מארקעט לאמיר עס רופן פאמעגרענעט, אין די גויאישע מארקעט לאמיר עס רופן די האול פודס, סופערמארקעטס, און זיי האבן געטון עפעס, וואס האבן זיי געטון? זיי האבן געטון איז, יו עז א קאסטומער ניד אלל דיס טינגס אין וואן טיים, וויי ראן אראונד, האועווער, די פראדוס פערסאן אנלי דאז פראדוס, סא דער וואס נעמט קער פון די פרוכט, ער ווייסט נישט וויפיל מינע פליישן איז דא אויפן שעלף, ער טוט זיין פרוכטן, ער מאכט שור, פאלישט עס און וואשט עס, און ער זאגט אה, איי העוו דיס ניו קיווי פאר יו, איט דזשאסט קעים אוט, איטס גאנא קאם אין א מיניט, און דער וואס רעדט פון מיעט גייט דעם דורך, און זיין מויל רינט זיך פון די שפייעכץ פון זאגן פון די רעסעפי, יענע רעסעפי, ווי העוו קאפיד דעט מאדעל, וויטש מינס עס איז געווען א ניד אין די מארקעט, דעט א מענטש האט געגאנגען צו א גרעפיק דיזיינער און געמאכט גרעפיקס, יעצט די פרינטער זאגט ער איז שולדיג, די דיזיינער זאגט ער איז שולדיג, אדער מען האט געמאכט א הערליכע ברענד, ער האט געספענדט צוואַנציק דרייסיג טויזענט דאלער פאר א ברענד, און ער גייט צו א וועב דעוועלאפער און ער הייבט אן מיט אלף, דער איז נאו קאנסיסטענסי, נאו קאמיוניקעישאן ביטווין די טו און אלע זאכן, סאו ביי אונז היינט ארבעט עס אזוי, דו גייסט רעדן צו א אינגערמאן וואס ראנט די קאל סענטער, ער האט נישט קיין שום סעי אין גארנישט עפעס אנדערש אדער דען עבענדאן רעיט און וויפיל פאונס הייבט מען אויף און ווי שנעל קען מען אויפהייבן א פאון און עפעס גייסט רעדסט צו די מיידלעך אין די וואס נעמען קער פון פרינטינג פרינט מער קוואנטיטי האסט עס דאן ביליגער און איך קען דיר געבן די סטאק דאס איז פאר א מיטינג פאר מארגן קען איך דיר געבן א ביליגער דזשאסט קוויקלי פרינטן וויטש מיענס איז די קאסטומער האט די עקספיריענס אז ער גייט אז זיין פראדזשעקט גייט פון סטעפ טו סטעפ טו סטעפ אויב דארף ער עס אויב דארף ער עס נישט נישט סאו מיין גאול פון די געט גאו איז געווען איך וויל נישט זיין אזוי זאגט ער אזוי רופט ער זיך דזשעק אוו אלל טרעידס אז איך וויל זיין אלעס, אביסל פון אלעם. וואס אונז האמיר אויפגעסעט האמיר אויפגעסעט. מענטשן פרעגן מיך עד היום איז עקסייטעד פארוואס מאכסטו נישט קיין PPC אין דידזשיטעל מארקעטינג? ביקאוז דעט סערוויס האב איך נישט געזען ווי ס'קען ווערן אריינגעבלענדט, ס'איז זייער פאוקעסד איז קאנווערזשען רעיט, ס'איז פאוקעסד אויף וויפיל קאנווערזשענס האב איך געהאט, און פעיסבוק און גוגל טשעינדזשן זייער אלגאריטם יעדע מינוט. יו ניד טו בי פאוקעסד. אבער די סערוויסעס וואס וואס אונז קען מיר אזוי אויפסעטן א וועג ווי די קלייענט גייט פון סטעפ טו סטעפ טו סטעפ און אז אונז קען מיר דעליווערן די קוואליטי פון סערוויס אז די קאסטומער דארף נישט זיין ביזי ראן אן די מארקעטינג רעדער אן יור ביזנעס דעטס וואי ווי דיד איט סאו טו ענסער יור קוועשאן אן דעט נאו אן די קוועשאן דו האסט מיך געפרעגט וועגן וועגן אז מען קען נישט ריטשן די קאסטומער איז איך רעד יעצט פון זאכן וואס זענען נישט נישט אזוי ווי איך דארף געבן עסטימעטס. זאכן וואס זענען די קאסטומער האט פינף פראדאקטס און ער דארף סעלעקשאן, אלל ער דארף אז א מיידל זאל נעמען די ארדער, איינער הייבט אויף די פאון און נעמט די ארדער, אזאלכע מינע סערוויסעס ווי כדו פון א קאל סענטער. סאו ווי דאונט דא, איינער וויל אן אינשורענס פאליסי און ער וויל יעצט באקומען, למשל, א פאן פעקט, דאס מענטשן וואלטן נישט געוואוסט, פיש סטארס, פלייש סטארס, בוטשער סטארס אין בארא פארק און אנדערע געגנטער אינקלודינג אאוט אוו טאון, יעדע מיטוואך און דאנערשטאג, אלע זייער ארדערס ווערן געהענדלט ביי מיידלעך אין אונזער אפיס.

וויאזוי קען מען מאכן אזא מיסטעיק? כ'האב זיך געמ. פסח'דיג, ווער קויפט נאך פורים חמצ'דיגע פופצן ראלס געפילטע פיש? סאו האט דער פיש סטאר געזאגט, יו נאו וואט, דאס, איך קען שוין מיינע קאסטומערס, איז די מינע זאכן וואלט איך געקענט, יו נאו, עס קומט מיט טרעינינג אזויווי יעדע זאך, עס קומט מיט די חוש, מען ווייסט שוין. באט דעטס טו ענסער יור קוועסטשען עז פאר עז, און איך האלט אז דא איז אויך דא א גוטע פוינט פאר פאר מענטשן וואס הערן דאס צו, און דאס איז א קוועסטשען וואס מענטשן פרעגן אייביג, וויאזוי ווייסטו ווען דו קענסט עקספענדן ווערסעס עקספענדן אדער

און ס'דא אינגעלייט וואס אונז מאכמער פראדזשעקטס וואס נאך פאר די פראדזשעקט איז געלאונטשט איז ער שוין אן טו די נעקסט טינג, יו נאו גיוו איט א טשענס. נאו די תירוץ אויף דעם איז, און זייער א וויכטיגע זאך איז, אויב דו האסט צוגעהערט ווען איך האב געזאגט די חלק פון ווען די קאל סענטער, איך בין געגאנגען צו מיין שותף, איך האב אים געזאגט דו ראן דאס ווייטער ווייל איי פאוקעס אן דיס. סאו וויטש מינס איז איף איי וואלד דא איט און לאזן די ערשטע ביזנעס צופאלן איט וואלט דאך נישט געמאכט קיין סענס, די זעלבע איז ביי עקספענשאן, וויטש מיענס איז ווען דו עקספענדסט דיין ביזנעס יו העוו טו נאו דעט איי מעקסימייז וואס איך האב שוין געבויט, און אר יו עקספענדינג פאר די רייט ריזענס, און וואס איך מיין מיט דעם איז, אסאך מאל איז דא אז דו מוזט עקספענדן ביקאוז דיין קאסטומער דארף עס, און אז דו געבסט אים עס נישט די קאמפעטישן געבט אים די ביידע סערוויסעס, אסאך מאל איז דא ווייל דו האלטסט אז דארט איז די געלט, די קוועשאן אויף דעם איז, איז טאקע דארט די געלט, אדער יו אר דזשאסט ראנינג אף. ביקאוס ס'איז געשמאקער צו בויען עפעס פון פריש ווי צו צו גיין שפעטער טיפער אין דעם, און דאס איז סאמטינג ווערי אימפארטענט, סאו מען דארף אייביג זיין אפן צו זען ווי די מארקעט שיפט, האו די מארקעט איז שיפטינג און די ביזנעס איז שיפטינג און עווריטינג עלס, באט יו גאטע דו איט פאר די רייט ריזענס. עס דערמאנט מיך א קוויק מעשה, כ'בין אמאל געווען אין ארץ ישראל, און איך בין געווען איך געוואקט אין גאולה, שאפינג און דארטן דאך יעדער איינער וואס איז דאך דארט געווען ווייסט דאך די די קליינע געשעפטעלעך וואס פארקויפן ניסלעך און אלע מיני קליינע קליינע א קליינטשיגע געשעפט וואס פארקויפט א באנטש די שוק און איך קום אין פראנט, אויף די טיר פון איינע פון די סטארס שטייט אנחנו לא מוכרים גלידה אונז פארקויפן נישט קיין אייזקרים.

זאג איך לאמיר עס צולייגן, אויב ס'האט דיך אזוי אויפגערעגט אז אזויפיל מענטשן זענען אריינגעקומען בעטן פאר אייזקרים, אפשר טרעפסטו עפעס א קליינטשיגע ווינקעלע אונטן, אפשר נישט אלע מיני אייזקרימס אבער אפאר מיני אייזקרימס, און טאמער דו האסט טאקע נישט קיין פלאץ, לאז אים כאטש אריינקומען, ט'ער נעמען א קאלטע טרינק, לייגסט אזא צעטל, זאגט ער, אך, כ'האב נישט געטראכט דערפון. סאו צוריק צו אונזער נושא איז ביזנעס אונערס היינט, מ'לעבט אין אזא שנעלע וועלט וואס מענטשן עדן סערוויסעס, מענטשן ווילן די אלל אין וואן טייפ אוו סעלושענס און זאכן, כ'זאג נישט מ'דארף לויפן צו שנעל, באט אלוועיס בי אוט דעיר, וויפיל מענטשן האבן שוין אריינגעקאלט אמאל א סטאר, האסט דאס און דאס? ניין. ניין. ניין. איינער קאלעקט די דעטע צו זען וויפיל מאל זאגט מען ניין פאר א זאך וואס אונז האבן נישט, און זאגן וועיט א מינוט, אפשר קען מען יא דאס האבן, פארוואס האבן מיר עס נישט? אה, כ'האב נישט געטראכט. איך האלט ביזנעס אונערס דארפן האבן א מעקאניזם און עקטשולי ריווארדן, געבן אפאר דאלער אדער עניטינג פאר די עמפלאי, יעדע מאל דו זאגסט ניין וועגן מ'האמיר נישט עפעס, לייג עס אריין אין די סיסטעם, שרייב עס אראפ, און מ'דארף נישט יעדן טאג לויפן עס קויפן. אבער מיט די צייט יעדע צוויי מאל א יאר און דו ווילסט זאגן יו נאו וואט וואט עלס קען ווי עקספענד ווי וואנט טו מעיק יו וואנט א לייף טיים וועליו פון אונזער קאסטומערס זאל מען אריין ברענגען נאך עפעס א סערוויס דארט האסטו דיין ליסט.
ווי ארי אבראמאוויץ א קאפל עפיסאדס עגאו הי סעד הי איז אין די ביזנעס אוו מעיקינג מאני עניוואן דעט עסקס הים טיז דעיס היז פירסט ענסער איז יא.

ס'איז דא ביז א סערטען פוינט וויפיל ער קען טון. יא, איי מין טו סעי, איך וואלט איך וואלט מורא געהאט צו זאגן דאס אין א פאבליק פארום, ביקאויז דיפענדינג הו די אנטרעפענאר, ווער זאגט עס, ארי איז טאקע א טעלענטעד אינדיווידזשעל, הי קוד פיגור איט אוט, נאך איז דא מענטשן דעט קענט פיגור איט אוט, און און דאס נעמט אים אוועק פון וואס ער טוט שוין יא, טוסט דאס יא, דזשאסט דו איט אלל די וועי, גאו אוט און פיינד יור קאסטומער, דו איט די רייט וועי.
סאו ס'איז דאס א זאך וואס. נאר פאר דעם, מענטשן כאפן נישט ווי וויכטיג די זאך איז וועגן די פוינט וואס דו האסט יעצט געזאגט, נאר די פעקט פון קוקן אויף די דעטע פון זאגן ניין, דאס איז א זאך וואס קען בויען א ביזנעס צו א האול ניו לעוועל, ס'מיינט אז די קליינע זאך וואס דו האסט געמיינט, וואס דו האסט געזאגט וועגן די אייזקריעם, דאס ווייזט דאך אז ווייסט וויפיל סעילס ער קען יעצט האבן ווען ער פארקויפט אייזקרים? אויב ער נעמט ארויס לאמיר זאגן ער פארקויפט ניסלעך, יא? לאמיר זאגן אפילו ער דייס דאון די ניסלעך, אויב ער קען מאכן אז די אייזקרים זאל ווערן פארקויפט הי קען דאבעל היז ביזנעס. סאו די פוינט אליין איז סאטש א וועליובעל פוינט אז א מענטש אזוי ווי דו זאגסט ריווארד יור עמפלאי נאר פאר די זאך פון זאגן ניין כדי זאלסט וויסן ווי אזוי צו גראוען ווייטער. יא כ'וויל זאגן אז אז אז אונז לעבן היינט אין א וועלט אז דעטע איז סאו עקסעסעבל לייק דעטע צו ס'איז אראפגעשריבן צו ס'איז קאמפיוטערייזד סיסטעם און אלעס פארוואס ווייסן נישט קאמפעניס, א קאמפעני וואס ספענדט אזויפיל געלט און אזויפיל זיבן זאכן, פארוואס ווייסן זיי נישט קיין, ווייסט פרעגסט היינט ביזנעס אונערס, מען ווייסט שוין מער ווי אמאל, באט בעיסיק זאכן, ווייסט, זייער אסאך מאל דו פרעגסט א מענטש זייער סימפל קוועסטשענס וועט ער זאגן לאמיך פרעגן מיין בוקקיפער. דאס איז אויך א מיסטעיק, ס'דא סערטען מעטריקס אין א ביזנעס וואס יעדע ביזנעס אונער דארף וויסן, דאס איז דער, יו נאו, דזשאסט ביקאוז דו האסט א בוקקיפער מיינט נישט אז דו זאלסט נישט וויסן דיין פראפיט מארדזשינס, זאלסט נישט וויסן בערך וויפיל דיין קאסט אוו גודס זענען, בעיסיק סטאף, ביקאוז יו העוו טו נאו האו טו פלעי וויט איט. צוריק צו די נושא וועגן זאגן ניין און זאגן יא, איז ווען דו ווייסט, ווען דו האסט דיין דעטע, דו ווייסט וואו דו קענסט, קענסטו דעמאלטס מאכן א זייער א קלארע דעסיזשען, איך זאג נאך אלץ ניין, איך וויל עס נאך אלץ, ס'איז נאך נישט די צייט. יא איך האב נאך עקזעמפלס, אונז האבן פריער גערעדט פון עקספענשאן, סאו ס'איז דא צוויי מינע עקספענשאן, ס'איז דא אינדוסטרי ריעסעסמענט און נאכדעם איז דא פראדוקט עקספענשאן. אינדוסטרי ריעסעסמענט איז די קאנצעפט וואס אונז ווייס מיר אלע, אובער האט איבערגענומען די יעלא קעב, וויטש מינס איז ס'איז אריינגעקומען עפעס וואס האט, די אינדוסטרי האט זיך געטשעינדזשד, די וועג וויאזוי מען נעמט די סערוויס האט זיך געטשעינדזשד, סאו וויטש מינס איז אויב די מענטש בלייבט אז איך טו עס אזוי, איך ריק מיך נישט, אדער ער טרעפט זיך אן א ביזנעס. נאכדעם איז דא פראדוקט עקספענשאן, און דאס איז סאמטינג וואס דו דארפסט האלטן איין זעהן, וויטש מיענס, איך וועל געבן אן עקזעמפל, איך האב אונז האבן מיר א קאסטומער וואס פארקויפט ארגענייזערס, און ער פארקויפט לאמיר זאגן שווארצע ארגענייזערס פאר דעסקס, און ער האט געזעהן אז מארקעט שעיר טראסקעט, ער פארלירט, ער פארלירט סעילס, און ער האט זיך געוואונדערט פארוואס, זאגט ער, אקעי, מסתם האט צוגעמאכט קאמפעטישאן, די ערשטע זאך קאמפעטישאן איז מסתם אריינגעקומען, אדער אפיסעס זענען געווארן צוגעמאכט אין קאוויד, דוירין קאוויד, כ'האב אים געהייסן דיג דיפער, ווייסט איי מין, פול דיך נישט, נעם ערגעץ דעטע, נעם ערגעץ, דעטע זאל דיך קענען זאגן. און ער איז געוואר געווארן אז ס'איז נישט זיך געטוישט, די קאלערס האבן זיך געטוישט, מענטשן גייען יעצט פאר פאר גאלד, פאר יעלאו, אמאל איז געווען די טראדישענעל בלעק, די קאלערס האבן זיך געטשעינדזשט. מעטער אוו פעקט, סעילס אין די קעטעגארי איז ארויף, ער האט דזשאסט פארלוירן מארקעט שעיר ביקאוז ער האט נישט מיטגעוואקסן מיט די טרענדס, אלל אוו א סאדען איז ער געלאפן און שנעל געמאכט סחורה אין טשיינע און היז ביזנעס איז בומינג אן דעט פראנט, וויטש מיענס איז ער מ'קען מ'קען פארשלאפן אזעלכע אפערטוניטיס, איטס יור ביזנעס און קענסט עס פארשלאפן, ווערסוס דו ביסט א ביזנעס אונער, נאו וואסערע זאכן קוקסטו אויף, און ווייסט, די גרעסטע דזשאוק איז אייביג ווען איך רעד אסאך מאל צו ביזנעס אונערס, און איך פרעג אים, דו דו קוקסט אויף ריפארטס? דו ווייסט דו ווייסט דו באקומסט. זאגט ער, איינמאל א חודש, מיין סעקרעטערי שיקט מיך אזא פאק פון פעיפערס און ריפארטס. זאג איך אים, וואס האסטו שוין געטון מיט די ריפארטס? זאגט ער, ס'ליגט אויף מיין דעסק. ס'ליגט אויף זיין דעסק. יו נאו, די פוינט איז, ראדער העוו איין פעידזש. איין פעידזש זאלסטו האבן, דריי מעטריקס, אבער דאס זאל דיך געבן א אינדיקעיטאר טו האו טו גאו אין די ביזנעס. איי טינק איטס אן אימפארטענט, איי וואנטעד טו מעיק שור איי מענטשען איט.
סאו נאו דעט יו העוו אזא, לייק א נייס באנטש אוו סערוויסעס, אזא גרויסע ביזנעס, האו דו יו קיפ

יו העוו טו בי עיבל טו גיוו עוועי הונדרעט און ס'איז די גאנצע די זאך פון פון ווארק לייף באלאנס איז א מיט נישט דא אזא זאך ס'איז נישט מעגליך אונז אלע ווייסן אז ס'איז דא צייטן וואס ס'איז בכלל נישט מעגליך נאו האועווער יו קענט איגנאר איט און מ'קען רעדן אביסל מער אויף מיין מעטהעד ווען מ'רעדט פון האו טו סעט אפ יור פערסענאל גאולס אין יור לייף באט וואט איי סעי איז די פאלאואינג און דיס איז האו איט ווארקט פאר מי וועל און איך האף אז מענטשן וואס וועלן עס הערן איטס גאנא ווארק פאר דעם עז וועל. ס'דא צייטן, די לאמיר זאגן דו בויסט א נייע קאמפאני, יא, דו גייסט ארויס, האסט יעצט, האסט געקוויט דיין דזשאב, האסט געמאכט הונדערט טויזנט דאלער, ביקאוס יו העוו א דריעם, יו וואנט טו גאו עפטער יו נאו דיס ניו ביזנעס. איטס א פלעיס ווער יו העוו טו טעל יור ווייף, לוק, אין די תקופה, די נעקסטע פאר חדשים, איים גאנא העוו טו סטעי נייטס, ארבעטן, שווערער, לענגערע שעה'ן און אלעס, און ווארק וויט מי, וויטש מיענס איז, די תקופה, יו וואנט טו האוו יור פעמילי סופארטינג די האנדרעט פערסענט דעט יור פוטינג אינטו יור ווארק פאר די רייט ריזענס. די אנדערע זייט איז ס'דא צייטן ווען א מענטש מאכט א שמחה חס ושלום עפעס איז אין די פעמילי וואס די פעמילי דארף אים האבן הי העז טו האוו האנדרעט פערסענט צו זאגן פאר זיין באס אדער זיין אייגענע ארבעטערס אר וואטעווער איט איז לוק איי האוו טו טעיק א ליטל ביט אוו א דעי אףף אר טו דעיס אףף איי האוו טו ליעוו די נעקסט טו וויקס ערליער ווייל איך דארף זיין אינדערהיים פאר מיין קינד, מיין קינד קומט אהיים פריער, איך וויל נישט ער זאל בלייבן ביי א שכן וואטעווער איט איז, מיין ווייב איז אוועקגעפארן, איי וואנט טו בי האום, וויטש מיענס איז איטס א הונדרעט פערסענט, האועווער, די מיסטעיק איז, אמאל האט געמיינט בעלענס האט געמיינט אפילו ווען איך בין אינדערהיים, באט ביסט אהיימגעקומען נערוועזערהייט און האסט אויסגעגעבן די נערוועזיגקייט אינדערהיים. די בעלענס איז ווען דו ביסט דארט ביסטו דארט און יו אר פרעזענט, און ווען ביסט נישט דארט ביסטו נישט דארט, ביסט אין די ביזנעס. סאו, אסאך מאל זאג איך פאר עמפלויעס, מ'זאגט, יו נאו וואט, איך פאר אויף וועקעישאן באט איים גאנא טשעק אין, קאל מי עני טיים, זאג איך נא נא נא נא, לאז עס איבער איך זאל דיר נישט דארפן קיין איינמאל קאלן, ביקאוז יו אר אין וועקעישאן, יו דעזערוו איט, דזשאסט גאו פולי פאר וועקעישאן, באט ווען יו אר אין ווען ביסט אין די ביזנעס, בי פולי אין די ביזנעס, סאו דעטס דעטס דזשאסט א מיט און איי טינק איטס אימפארטענט ביקאוז אויב א מענטש ווערט צו עקסטרים מיט די זאכן איט דזשאסט דאזענט ווארק. און הי ענדס אפ ביאינג אפסעט אן הימסעלף פאר נאו ריזען, ווייסט מען ווערט אפסעט אויף זיך אליין, פארוואס קען איך נישט זיין ניין פינף אינדערהיים, ווייל איך האב געמאכט א גאול איך וויל זיין פינף אינדערהיים, געס וואט, טאמער דו ביסט פערטיג מיט ביזנעס, וואטס די פוינט נישט צו זיין, אף קאורס וועסטו זיין אינדערהיים, באט טאמער יעצט גייסטו גיין צו א שאו, אדער דו האסט יעצט א דעדליין, וואטעווער איט איז, אדער עס גייט קומען א יום טוב, דו גייסט יעצט זיין א וואך פסח אינדערהיים, דערפאר דארפסטו צוויי דריי טעג בלייבן שפעטער פאר דעם. באט, אז לאנג אז דו מוזט פארשטיין, אבער מאך שור אז דיין פעמילי סופארט דיך אין די פראסעס. באט לאמיר רעדן, יו מענטשענד א ווערי אימפארטענט פוינט, איי טינק מיר קענען רעדן פון דעם אליינס א גאנצע עפיסאד, וויטש איז, שטעל אפ עניבאדי אין די גאס וואס איז אין די ביזנעס וועלט, פרעג אים צו ער מאכט גאולס, ער וועט זאגן אף קאורס, דארפסט זען, איך לויף אויף EOS, מיין קאמפעני לויפט אויף EOS, אדער איך מאך א גאנצע שיעט פון גאולס פאר מיין קאמפעני. פיפל קאנפיוז ביזנעס גאולס מיט פערסענעל גאולס, עס איז צוויי אנדערע זאכן. וויטש מיענס דיין ביזנעס האט א ענטיטי, אזוי ווי עס האט א אייגענע EIN נאמבער, די ענטיטי דארף האבן גאולס, ביקאוז די ענטיטי, יו וואנט טו קריעיט סאמטינג, איף יו אר די אונער אוו די קאמפאני, ווילסטו די ענטיטי זאל, די עסעט, זאל וואקסן, סאו יו וואנט די עסעט זאל וואקסן, דו ביסט א אינדיווידועל, דו האסט א אייגענע לעבן ענד יו וואנט טו קריעט גאולס פאר יור סעלף. און די וועג די וועג וואס איך האב עס געזעהן ארבעטן ברוך השם פאר מיך פאר די לעצטע קאפל אוו יערס, און און איך האב שוין געטוהן מיט מערערע, מ'עט רעדן אביסל מער באריכות אין דאס, איז איי לוק עט פערסענעל גאולס אזוי ווי א קאר, א קאר האט פיר רעדלעך, אקעי? קיינער וועט נישט זאגן יו נאו וואט, איי דאנט איי קודנט קעיר לעס אבאוט דריי פון די רעדלעך, נאר איין רעדל ביקאז איך דאס וועט מיך טראגן, ווילסט אלע פיר רעדלעך. עס איז דא פיר רעדלעך אין לייף אויכעט. פיינענשעל גאולס, פעמילי גאולס, העלט גאולס, און ספיריטשעל גאולס. און איי בעליוו א אינגערמאן אדער עניבאדי וואס נעמט איינס און איינס ווערט אנגעבלאזן אז איך בין נאר פאוקעס אויף מיין פיינענשעל גאולס, אדער איך איגנאר מיין העלט גאולס, אדער איך אדער מיין ספיריטשעל גאולס, אדער מיין פעמילי גאולס, הי פיינדס הים סעלף אין א סיטועשען אין א מאמענט אז ער האט אזויפיל אזוי ווי איין רעדל האט ער אנגעפילט און די אנדערע האט ער נעגלעקטעד. סאו די העלטי בעלענס וואס איך זאג איז א מענטש דארף האבן יעדע יאר.

וואט איז סטאפינג מי פראם דואינג איט? סאו איי פיל דעט דעט מאטיוועיטס די פערסאן טו דא איט, און איך איך האב א סיסטעם וואס איך מאך עס פאר מיך אליין, יעדע יעדע יעדע חודש צוויי געבסט א קוק איבער, אמאל דארפסטו טוישן עפעס, ווילסטו טשעינדזשען עפעס, באט איי קען טעל יו דעט איט ווארקס לייק מירעקלס, עס ארבעט ביקאוז סאבקאנשעסלי דו ווילסט עס טון, דו ביסט נאר דו ביסט נאר נעגלעקטעד אין סערטען זאכן, פעמילי גאולס קען מיינען אז דו ווילסט ארויסגיין מיט א יו נאו. ווילסט אז ווילסט מער ספענדן צייט מיט דיין קינד, ווילסט ארויסגיין מיט א קינד, ווילסט ארויסגיין מיט דיין ספאוז, דיין ווייב, וואטעווער איט איז, עני פון די זאכן, איך וויל דאס דזשאסט זאגן אן עקזעמפל, איך דזשאסט, איך האב געזאגט פריער, איך האב אמאל אריינגערופן, עס איז געווען אן ערך פופצן יונגעלייט, איי דיד דיס עקסערסייז, איך פלעג מיעטן מיט זיי, זיי זענען געווען סעילס פיפל, און איך פלעג מיעטן מיט זיי יעדע, איינמאל א חודש, איינמאל צוויי וואכן, איך געדענק שוין נישט וואס עס איז געווען, יעדע וואך פלעגט מען רעדן עפעס אנדערש, עס איז געווען אין א בוים, האב איך געזאגט, יו נאו וואט, היינט גייט מען טון עפעס אנדערש, איי טוק אוט די שיטס. איך האב מסביר געווען ווי ס'גייט ארבעטן, יעדער זאל נעמען דריי, קודם האבן מיך אנגעקוקט ווי אראפגעפאלן פון די לבנה, נאכדעם איי פושט דעם פושט דעם, שרייב אראפ עפעס, מוז נישט זיין הונדרעט פארצענט וואס דו גייסט טון, באט דזשאסט שרייב, הייב אן צו טראכטן, עפטער בערך א אוער אוו עקסערסייז איי דיד איט, זאג איך אקעי נאו ס'איז נאט דאן יעט, יעצט זאלסטו אהיים גיין און עס ווייזן פאר דיין, זיך אראפזעצן מיט דיין ווייב, עס איבערקוקן, און זען צו מ'איז אן די סעים פעידזש.

אויב מיטן אייבערשטנס הילף אז בדרך הטבע שטעלט מען אויף א שטוב צוזאמען און איר ליווט צוזאמען די זעלבע פיינענשעל יו נאו די זעלבע בענק אקאונט אפילו יוזשעלי איז א דזשוינט אקאונט וואטעווער איט איז סאו פארוואס עס זאל זיין עפעס דארט דו ווילסט סעיווען און אלל אוו א סאדען פילט זי אינוואלווד און אזוי איז מיט ארבעטערס אויך מען קען צוריקגיין צו די קאנווערסעישאן ארבעטערס יו קריעט גאולס פאר די קאמפעני און יו אינוואלוו יור עמפלאיס אלטימעטלי דעי אוין איט דער איז אטאנעמי דער און יו גאו דער באט צוריק צו די ווארק לייף בעלענס איז דעט די איז טיימס וואו'ס וואס איי יוז מיי קעלענדער א לאט, מ'קען רעדן פון פון טיים מענעדזשמענט סעפערעטלי איף דעטס גאנא קאם אפ סון, באט איי יוז איט אין א וועי דעט איך ווייס יא ס'איז דא פריאריטיס, ס'דא פריאריטיס, ס'דא טיימינג, ס'דא טיים בלאקס פאר די אלע זאכן, באט אלטימעטלי איף יו ווארק וויט דעט איטס א מחיה ביקאוז יו פיל יור דעי איז מאטש מאר פארפילד, אלעס איז מער יו נאו יו מאוו טאווארדס א קאמאן גאול.
ווען די ווען איינער קומט צו דיר מיט א ביזנעס ער זאגט דאס און דאס איז וואט איי וואנא דא, און דאס איז א זאך וואס דו האסט נישט קיין אנונג איף די פראדוקט איז סאמטינג דעט קען מעיק איט אר ברעיק איט אוטסייד אין די... דו פילסט אבער פון דיין נאלעדזש וואס דו האסט, וויאזוי ביסטו זיכער ביי דיר צו דו גייסט נישט דירעקטן דעם מענטש ראנג?
גרעיט קוועסטשן, סאו קודם כל. כ'וועל איבער זאגן א זאך וואס אפשר די ליסטענערס האבן עס אויב זיי האבן מיך שוין געהערט ערגעץ אנדערש האב איך שוין אסאך מאל געזאגט באט איי טינק ווי מער מ'קען עס חזר'ן. איינער האט אמאל געפרעגט ר' יעקב מאיר שכטר אונז האבן מיר א זאך וואס הייסט אמונה, א זאך וואס הייסט בטחון, א זאך וואס הייסט, ס'איז דא א זאך וואס הייסט השתדלות. ס'איז דריי אנדערע זאכן. סאו ווען נוצט מען וואס? געווענליך, א יונגערמאן שטייט אויף און ס'גיסט אינדרויסן, ער האלט נישט ביים ארבעטן זאגט איך האב בטחון, מען דארף האבן אמונה, מען דארף האבן אמונה, בטחון אז אלעס זאל זיין, ווייסט. השתדלות איז נישט ארום.
סאו איינער האט געפרעגט רבי יעקב מאיר ווען נוצט מען וואס? און רבי יעקב מאיר האט געענטפערט אז וואס איז נעכטן געווען דארף מען האבן אמונה, אזוי האט געדארפט זיין, אזוי באשערט פאר דיך, וואס וועט מארגן זיין דארף מען האבן בטחון, אבער היינט דארף מען טון השתדלות. סאו כ'מיין אז ס'איז וויכטיג אז מען רעדט אין אידישע. חסידישע אינגעלייט און אלעס איז וויכטיג צו זאגן וואטעווער ווי דיסקאס אווער העיר אויף קאורס מ'דארף האבן סייעתא דשמיא און אן סייעתא דשמיא קענסטו דאס ערשטנס א גרויסע צו ענפערן דיין קוועסטשן דירעקטלי ס'איז א גרויסע אחריות און עס איז סאמטינג וואס איי דאנט טעיק לייטלי באט כ'האב מקבל געווען ביי מיך א זאך וואס כ'האב געלערנט פון מיין הייליגע ראש ישיבה הרב ראזענבלום מענטשן פלעג איך פלעג זיין זייער נאנט מיט אים און מענטשן פלעגן אים כסדר פרעגן שאלות כמעט קיינמאל האט ער נישט געענפערט פאר די מענטש וואס ער זאל טון. ער האט געפרעגט וואס זענען צדדים אז יא, וואס זענען צדדים אז נישט, וואס זענען די פראוס, וואס זענען די קאנס, און ער האט געלאזט די מענטש מאר לעס דיסיידן פאר דעם סעלפס. ס'איז נישט מיין געלט, ס'איז נישט מיין ביזנעס, איי קען אנלי בי דער טו דירעקט, סאו וואט איי טריי טו דא טו בי דעט גייד סאו טו ספיק אין די פראסעס איז זאגן קוק, וואס מאכט סענס, וואס מאכט נישט סענס, וואס זאגט די מארקעט, וואס זאגט נישט די מארקעט, איז דעס א ביזנעס, איז דעס אן איידיע, דעס איז סאמטינג איי קאם אקראס ווערי מעני טיימס, ווי יעדע איידיע, א מענטש מיינט, א אינגערמאן מיינט אז יעדע איידיע איז א ביזנעס, קאוד בי א פענאמענעל איידיע באט דער איז נאו ביזנעס ביהיינד איט, להיפוך קענסטו האבן א פענאמענעל ביזנעס, נאו איידיע ביהיינד איט. איך קען פארקויפן פינף מיליאן פענס, ס'איז נאך א נאו איידיע. כ'האב געטראפן א גוטע וועג פון פארקויפן, איך פארקויף פינף מיליאן פענס. סאו דאס איז א ביזנעס. נאכן דא דעם מעסיוו עפפ וואס כ'האב געטראכט נעכטן נאכט, יא, און א אינגערמאן קומט צו מיר זאג איך אקעי, סאו וויאזוי גייסטו אויפסיינען קאסטומערס, וואטס יור קאסט אקוויזישן, וויאזוי פלאנסטו צו מארקעטן, ווער גייט זיין דיין דעוועלאפער, אלל אוו א סאדען נאו עסק יורסעלף די פראוס און קאנס, לייק איף יור רעדי פאר איט. אינגערמאן קומט ער צו דיר אבער. טא, איך זאל אים ברענגען, איך זאל אים אויפעפענען די אויגן צו זען, האסטו געטראכט פון די מארקעטינג פארט דערפון, האסט געטראכט פון די פון די דעוועלאפמענט פארט דערפון, האסט געטראכט פון איז איט איז איט דו יו העוו אין מיינד אן עקזיט שפעטער אדער נישט, סאו איי וויל בי די גיי טו טריי טו טו ברענג בעסיקלי ברענגען מיין נאלעדזש צו אים אין א וועג אז ער זאל קענען זען די זאכן, און דען אלטימעטלי מאכן א דעסיזשען, איי וואנט מעיק די דעסיזשען פאר אים. סאו אין אנדערע ווערטער ס'איז דא אמאל שייכות אזא זאך אז א מענטש זאל קומען צו דיר און דו זאלסט זיין גאנצע חלום וואס ער האט געטראכט אז ער גייט ווערן א מיליאנער.
אנפארטשענעטלי יא. אנפארטשענעטלי איז שוין געווען פלעצער מענטשן זענען געקומען וואס האבן מיך פיר וואכן ארומגעשלעפט זיי ווילן זיך טרעפן מיט מיר האבן עפעס א מעסיוו זאך וואס איך זאל סיינען NDA אלעס און געוואר ווערן ווען ער זיצט ביי מיר אז דאס עקזיסטירט שוין, וואס האסט נישט געמאכט דיין ריסערטש? זאגט ער, כ'גלייב נישט, זאגט ער, לאמיר גיין, לאמיר עס, אלל אוו א סאדען די זאכן עקזיסטירט שוין, אדער א מענטש וואס וויל צאמפעטשן איידיעס, פינף איידיעס צוזאמען וואס עקזיסטירט שוין, וויטש, יו נאו, וויפיל מאל האב איך, אין מיין קאריער, וויפיל מאל האב איך שוין געענטפערט פאר א מענטש, א מענטש איז געקומען צו מיר, איך וויל מאכן א אידישע עמעזאן, מערערע מאל. און איך זאג נישט, איך מאך נישט חוזק פון די קאנסעפט, באט עז א, דזשאסט נעמען אן עקזעמפל, וואס איך זאג אקעי, וואס מיינט א אידישע עמעזאן? אז אידן זאלן ארבעטן אין די עמעזאן וועירהאוז? ניין, נישט דאס וויל ער. אידישע דזשודעיקע, אידישע אייטעמס זאלסטו פארקויפן? אקעי, סאו וועלכע מין אייטעמס? דזשודעיקע אייטעמס? און הייב איך אן צו זאגן, וואס ווילסטו? א בעכער? לאמיר גיין אויף עמעזאן יעצט זען צו מ'קען טרעפן א בעכער. סאו איך בעיסיקלי צולייג אים נאר אז ווער איז די מארקעט? סאו דער וואס האט נישט קיין אינטערנעט און וואס קויפט נישט אויף עמעזאן איז דאך נישט דיין מארקעט. דער וואס האט עמעזאן, יא. סאו וואטס יור ניטש מארקעט? יו נאו, קארווו אוט יור ניטש וואס צו זאגן אז ס'לוינט זיך צו אינוועסטן אלעס וואס גייט פאר די ספעיס. סאו כ'האב נישט אוועקגעמאכט זיין איידיע, איך האב נאר געטרייט אויפצוברענגען אז זיין זיין טארגעט אויף וועם ער גייט נאך איז דזשאסט סאו סמאל אז איז איט ווארט אויב דו גייסט יעצט אינוועסטן דרײַ, דיין בעסטע דרײַ יארן פון דיין לעבן, לאמיר זאגן ביסט ענערדזשעטיק, ביסט יונג און אלעס, איז דאס די בעסט דעט יו קען קאם אפ וויט? און טשענסעס אר, גאו בעק, און וויפיל מאל האב איך געטראפן מענטשן שפעטער, יו נאו וואט, גוט אז דו האסט מיר געזאגט, ביקאוז איך בין צוריק געגאנגען צו דעם, איך האב דאס געפאוקעסט אויף מיין ביזנעס און געגאנגען ווייטער. איך בין נישט אייביג די קלוגסטע, און נאו דע וועי איך ווייס ס'גייט נישט דורך א טאג וואס איך לייג מיך שלאפן וואס איך האב נישט עפעס געלערנט. איך גלייב אז די ענד פון די קאנווערסעישן גיי איך מיך לערנען אסאך. איך קען נאר זאגן אז איך טריי אסאך מאל אויפצוברענגען זאכן מיט א קלארקייט וואס א מענטש איז אסאך מאל צומישט און איים טרייאינג טו פוט איט סאו הערס די פראוס הערס די קאנס און די זעלבע זאך א מענטש זאגט כ'האב די אישו מיט די עמפלאי זאל איך אים פייערן זאל איך אים דאס איים נאט מעיקינג די דיסיזשען ס'איז יור ביזנעס האו שאד איי מעיק די דיסיזשען פאר יו האועווער יא די טיפיקעל קוועשען.

אינטערנעלי איז עס אזאך טרו קארעדזש וויטש איז איז אן עמפלאי וויל עפעס זאגן זאל זיך נישט ווייסט, ס'איז דא א קאנסעפט אין די קארפרעט וועלט אז מ'דרייט זיך ארום מיט יו נאו די ביוראקרעסי מ'קען נישט זאגן איך האב אן אפיניען איך קען נישט איי קענט ספיק ספיק מיי מיינד סאו טו ספיק אינטערנעלי איז ביי אונז איינע פון אונזער קאור וועליוס וויטש איז ווערי ס'איז אין די הייערינג פראסעס ס'איז אויף די ווענט און ס'איז אין פרעקטיס. איז טרו קארידזש, וויטש מיענס איז, ספיעק יור מיינד, דו ארבעטסט דא, דו האסט א מיינונג, פארשטייט זיך אין א רעספעקטפולע וועג, עקסטערנעלי איז סאמטינג דעט ווי יוז ווערי אפטן, וויטש איז, וויפיל קלייענט, אסאך מענטשן, ווען איינער עפענט א, איינער וויל אן עד פאר די לאקעל פעיפערס. אקעי ער קאלט אונז, ס'איז זייער גרינג צו מאכן אפאר דאלער און טרייען צו כאפן די עד. אין לייט אוו טרו קארעדזש, איך וועל אים זאגן איים סארי איי דאנט טינק יו ניד אווער סערוויסעס. ס'איז דא א טאן אוו גרעיט דיזיינערס אוט דער, איך קען אפילו געבן אפאר נעמען און גיי צו איינער פון די דיזיינערס. נאכדעם איז דא א מענטש וואס זאגט אז ס'איז אנפארטשענלי און עגעין ס'מאכט זיך אין די וועלט סאמטינג וואס איז אנעטיקעל דעט ווי דאנט בעליוו, אסאך מאל אפילו מיין טיעם זאגט יו נאו וואט ווי קען ווארק אן איט. זאג איך איים סארי, אונז דארף מען דיך געבן די בעסט, אדער אמאל איז דא א קאמפיטינג פראדאקט וואס אונז ארבעט מען שוין מיט, איך דארף אים נישט זאגן פונקטליך וואס ס'איז, איך קען אים זאגן קוק we're in that space, און די איידיע ווען ווען ס'איז דא א דין ודברים צו איך האלט נישט פון די איידיע און ער האלט יא פון די איידיע, די תירוץ איז דען זייער פשוט, look, I wish you a lot of הצלחה, go do it. באט ביקאוז איי דאנט בעליוו אין איט האו קאוד איי העלפ אה בי דער צו סופארט יו? דו ווערסט אינוואלווד אין יעדע זאך וואס קומט אריין אין דיין אין דיין אפיס אדער דיין טיעם מאכט דעסיזשענס וויטאוט יור קאנסאלט? נא, ברוך השם אז ווי ארייווד עט די דעסטינעישאן מיט אסאך הארעוואניע דעט זאכן קומען אריין און גייען ארויס פראדזשעקטס פון דעיס און מאנטס וויקס און מאנטס דעט איי דאנט סי.

עני קלייענטס וואס ווילן רעדן צו מיך איים עקסעסעבל, ס'איז נישט אזוי איך בין סיטינג ביהיינד קלאוזד דארס און מ'קען נישט רעדן צו מיך, האועווער פאר די סוקסעס אוו די פראדזשעקט, צוריק גיין וועגן, מ'האט פריער גערעדט וועגן טרו קארעדזש, איי'ל דזשאסט גיוו יו אן עקזעמפל אוו האו איט פלעיס אוט, עז קריעטיווס, און דו קענסט אטעסטן צו די קריעטיוו פראסעס, יעדער האט אפיניען, יא, טעם וריח אין להתווכח, סאו. סאמטיימס איים נאט אינוואלווד אין די האול פראסעס און לאמיר זאגן ס'איז א פרעזענטעישאן מארגן פאר א קלייענט און איך גיי דורך איינע פון די סקרינס און איך זעה עפעס איך זעה עפעס אויף די סקרין איך זאג די קאלער מאכסט עס? האו אבאוט יו טשעינדזש איט טו דיס אדער דעט וועי איי דאנט טינק די אייקאן וואטעווער איט איז מיין טיעם איז איז טרעינד טודעי טו סעי אין לייט אוו טרו קארעדזש יו ווערנט אינוואלווד אין די בריעף יו ווערנט אינוואלווד אין די מיטינגס מיט די קלייענט דער'ס סטרעטעדזשי דער'ס ארט דירעקשאן איז אלעס יו נאו וואט, לאז עס לויפן. און איך אלס סי אי או און א ליעדער דארף זיין, דארף האבן דיסציפלין צו זאגן יו רייט, טענק יו פאר רימיינדינג מי, און אוועקוואקן, ריגארדלעס איף איי לייק, איי לייקט, אר לייקט איט, איך האב געוואלט פושן מיין אדזשענדע אדער נישט, ביקאוז דעי רייט. און איך האלט אז היינט צו טאג דאס איז די וויכטיגסטע זאך פון א ליעדער, ביקאוז ווען דו זאגסט, און דו טרעפסט היינט מענטשן וואס האבן מיליאנס אוו דאלערס אוו ביזנעסעס, און דעיר סטיל אינוואלווד און זאגט איך קען נישט אפטרעטן איך קען נישט איך קען נישט אוועק גיין פון מיין ביקאויז יור יור טענגלינג יור סעלף אין אין און דו קריעטס נישט אז ווען דו באקומסט די רום מ'דארף דיך נישט ס'איז גוט דו פילסט אזויווי באליידיגט יו נאו ווען א סי אי או פארט אוועק פאר א וואך זאגט ער אלעס האט געלוינט א מחיה אלעס קלאפט אלעס ביסט זיכער אלעס האט געקלאפט מסתם מארגן וועל איך באקומען אלע אימעילס אלעס האט געקלאפט דארף זיין די מאוסט פראודעסט פערסאן. ער האט עסטעבלישט סאמטינג און ער האט געארבעט אויף זיך און ער האט געארבעט אויף זיין טיעם, איך האב פלענטי נעכט געארבעט, איך האב פלענטי שעהן, איך בין איך ארבעט נאך יעצט, איך בין איים איים אן עקטיוו סי אי או, איך בין עקטיוו אין די ביזנעס, באט איי וואנט טו דא סטאף, איף איי דאנט דא איט, נאבעדי עלס אין מיי קאמפעני וויל דא איט.
וואס איז דיין טאג פון צופרי ביז ביינאכט? שור, סאו, גרעיט קוועשען, סאו דאס גייט אריין אין טיים מענעדזשמענט, טיים מענעדזשמענט איז אזוי, ס'איז דא אינטערנעל מיטינגס, ס'איז דא עקסטערנעל מיטינגס, עס איז דא סייד פראדזשעקטס, איף יו לוק עט מיי קעלענדער, איך קען עס אויפמישן, איז יעדע יעדע בלאק, מיין גאנצע טאג האט בלאקס, סאו ווען סאמטינג קאמס אפ, איך קען מיעט מיט דיך מארגן? אפילו אז מארגן זאל זיין ליידיג, אויב מארגן ווייס איך איז אוועקגעלייגט פאר אינטערנעל מיטינגס, כ'קען זאגן איבערמארגן אנלעס אן עמורדזשענסי, ביקאוז טשענסעס אר דזשאסט ביקאוז הי וואנטס טו אינטעראפט יור סקעדזשול פאר טאמאראו, ס'איז נישט וויכטיג אז ס'מוז זיין געשען מארגן. סאו מיין סקעדזשול היינט צו טאגס איז אזוי. מיטוואכס, דזשאסט טו מעיק איט איזיער, איך גיי יוזשעלי אריין אביסל זונטאג אין אפיס, און דזשאסט ביקאוז איי לאוו די פיס ענד קווייעט טו פרעפעיר מיי וויק, און דארטן גיי איך איבער מיין קעלענדער, מיין סקעדזשול, אלעס. מאנטאגס איז יוזשעלי אינטערנעל, איי ווערי סעלדאם העוו עני עקסטערנעל מיטינגס אן די מאנדעיס, און אפילו אין מאנטאג איז דא צייט פאר מיין אימעיל מענעדזשמענט, ס'איז דא מיטינגס. און און ס'איז דא פאלא אפ לייט כ'האב סאמטינג קאלד לייט פאלא אפס אזעלכע קוויק פֿופֿצן מינוטיגע קאלס אנשטאטס א מענטש גייט און ער לייגט אריין עלעווע צופרי א פֿופֿצן מינוטיגע קאל און נאכן צוועלעווע און אלל אוו א סאדען סא ס'בלייבט קיינמאל נישט קיין צייט צו ארבעטן סא סטאף לייק דעט דינסטאג איז איז האף און האף.

די ביוטי אוו דעם איז אגעין דיסציפלין, און נאך א זאך א זייער א זייער א אימפארטענט פארט, מען האט פריער גערעדט פון ווארקינג אן די ביזנעס ווערסעס אין די ביזנעס, איז די בלאקס וואס שטייט אן די ביזנעס, איי פריפעיר מיי סעלף וואס גיי איך ארבעטן אויף. סאו אויב איך ווייס אז די וואך באקום איך ריפארטס, ליגט אין מיין קעלענדער צוויי שעה טו ריוויו ריפארטס, און איך זאג פאר די בוקקיפער בי אוועילעבל אז איך גיי איבערקוקן די ריפארטס, איך דארף קוויק בעק ענד פארט און סטאף לייק דעט, אדער איך גיי מאכן א מארקעטינג קאמפיין.

ענד ווי אלוועיס לוקינג פאר קענדידעטס ענד איי'ל עקספלעין טו יו עקספלעין טו יו וויי, וויל קאם בעק טו דעט אין א סעקאנד, באט צוריק צו די צו למשל סאו איי העוו נאו דיפרענט העדהאנטערס דיפרענט פיפעל אר סאבמיטינג רעזומעיס און אויף אינטערוויוס, ס'איז זייער גרינג אז דאס זאל זיין מיין פול טיים דזשאב פאר די נעקסטע וואך, ווייל איך דארף מיך צושטעלן צו יענעמס סקעדזשול, סאו ווערסעס מיין אסיסטענט וועט ארויסשיקן. צו איינער וואס האט ריספאנדעד טו א עד, מיסטער האפמאן איז עוועילעבל טוסדעי אפטערנון, טורסדעי דאס, נאו ס'קען נישט ארבעטן און איך מוז מיטן יענע מענטש, אוו קאורס איים גאנא אלוועיס אקאמאדעיט, איך בין נישט קיין ראובאט אז ס'מוז ארבעטן מיט די זאך, האועווער, וויי, איף יו דאונט איף יו דאונט ראן יור דעי, די דעי ראנס יו, און דאס איז, פרעג יעדער זיך, אזוי ביזי, קוים וואס איך האב געגעסן, געס וואט, וואס, וועם, וועם טוסטו אפ אז דו עסט נישט? יא, סאו דיין נאכמיטאג איז האלף קעפעסיטי, אדער דיינע ארבעטער זיי כאפן א סילעק דא דארט וועגן האסט נישט געגעסן, גאו דא איט, אגעין, איים נאט פערפעקט, איט שאדנט קאם אקראס, ביזקאז א ביזנעס אונער קען נישט זיין פערפעקט, און העס טו בי עיבל טו אדאפט און טשעינדזש, באט עטליעסט, איך זאג אייביג, קריעט א פראסעס פאר יורסעלף, סיקסטי פערסענט אוו די טיים ווארקס.

וואס מיינט אבדזשעקטיוו? פאר די וואס ווייסן נישט.
אקעי. אבדזשעקטיוו מיינט איז, ס'דארף זיין א ניד. ס'דארף זיין א ניד וואס א מענטש קומט צו דיך. יא, פון א ק, איינער קומט ארויף צו אונז האט א, האט ער א ניד. למשל. די קאמפאני זאגט אונז האמיר אויסגע, יו נאו, מענטשן מיינען אונז זעמיר דאס, באט למעשה, לאמיר זאגן מענטשן מיינען אונז ארבעטן מיט סמאל ביזנעס, למעשה ארבעט מען נאר מיט ענטערפרייז קאמפאניס, גרויסע קאמפאניס, סאו ווען מיין סעילסמאן גייט צו א גרויסע קאמפאני זאגט ער, אוי כ'האב געמיינט ענק זענען ענק דילן נאר מיט לאקעל גייס, כ'האב נישט געוויסט ענק זענטס מיין מארקעט, יא דאס וואלט געווען א ניד, סאו ער האט זייער זייער קלאר, איך האב סעילס פיפל, איך האב א קאמפאני, איך האב סערוויסעס, באט ס'דאזענט אליין, ס'איז נישט קאנעקטעד, אקעי? אדער איינער קומט ארויס מיט א נייע פראדאקט, אקעי, סאו ווען ווען דו לייגסט אריין, לאמיר זאגן נעמען סימפל וואסער, איינער וויל ארויסקומען מיט א באטל וואסער, ער האט א אבדזשעקטיוו, איך וויל אריינקומען אין א מארקעט, עס איז קלאטערד, איך דארף איך דארף זיין דיפרענט מיט וואס איך גיי טון, איך האב נאכנישט געזאגט וויאזוי איך גיי זיין דיפרענט, איך דארף זיין דיפרענט, סאו אונזער דזשאב יעצט איז אויסצופיגערן האו מען גייט וויאזוי גייט מען אים פאזישענען, וויאזוי גייט מען פאזישענען די קאמפאני דיפרענט, אייל גיוו יו זייער א סימפל עקזעמפל, סטארבאקס פארקויפט קאפי, וויטש מיענס איז איף יו וואלק אין ענד יו וואנט טו ביי א קאפי ענד יו וואלק אוט וויטאוט א קאפי דעי דידנט דעליווער די בעסיקס, א קאפי. נאו דעיר פאזישענינג איז אלל אבאוט די עקספיריענס דעט יו העוו ווייל בייאינג דרינקינג דיין קאפי. אקעי? וויטש מיענס איז דאס איז זייער פאזישענינג זיי האבן זיך ווען ווען די סי אי או פון סטארבאקס די פאונדער פון סטארבאקס קעם אפ איז ער האט נישט געוויסט וואס מיינט וואס טוט זיך קאפי אין א בית מדרש און אונז טרינקט מען און אונז האמיר די עקספיריענס אן אים, באט הי וואנטעד טו קריעט דעט אז פאר דו גייסט אין דער ארבעט, פאר דו גייסט, קענסטו אריינקומען צו א סטארבאקס און טרינקען קאפי. דאנקען דאונאטס פארקויפט מער קאפי ווי סטארבאקס מיט אנדערע זאכן, און זייער, סאו דעי העוו טו סטיל דעליווער א קאפי ווער ס'וויל א קאפי ביי זיי, זייער פאזישענינג איז אלל אבאוט די.

בּאָוט אַ רייט, בּאָוט אַ ראָנג, יעדער האָט אָנגעהאַנגען אין עפּעס וואָס ער קען דעליווערן. סאָו, ס'איז וויאזוי קומט מען אָן צו אַ פּאָזישאָנינג, אָדער וואָס ער קען דעליווערן, אָדער וואָס אָדער וואָס ער האַלט עס איז נאָך נישט דאָ אין די מאַרקעט און און ער קען אינטראָדוסן צו די מאַרקעט. אָנפילן די עמפּטינעס.
קאָרעקט. סאָו, יעצט ווען ווען ווען סאָו, צוריק גיין צו די נושא פון סאָו, וואָנס יו העוו אָבּזשעקטיוו וואָס דו ווילסט אַקאָמפּלישן און דו ווייסט דיין פּאָזישאָנינג פון די מאַרקעט, דען איטס גאָנע טעל יו הו יור קלייענט איז.

דאז איט מעטש אפ וויט די פאזישענינג אוו עקספיריענס? אוו קאורס. סאו אויב די קאסטומער איז א נערוועזער טראק דרייווער און ער איז פונקט אריינגעפאלן אין א סטארבאקס. איטס נאט קאנוויניענט ענימאר.
איטס נאט קאנוויניענט פאר איטס נאט קאנוויניענט אדער ער הי דאזענט לייק די עקספיריענס וויר נאט מארקעטינג פאר יו. יו קוד ביי אור קאפי באט וויר נאט מארקעטינג דיס איז א מיסטעיק וואס ביזנעס אונערס מאכן וויטש איז הו איז יו מארקעט און הו יו טעיק מאני פראם קענסט נעמען פון מענטשן איף סאמבאדי וואנטס טו גיוו יו מאני דעטס נאט יור טיפיקעל מארקעט יו קוד, סאו דעטס דעט. דען ווי ספיק אבאוט, איינמאל מ'האט די פאזישענינג מ'האט שוין די מארקעט, נאו האו קוד איי קריעט מעסעדזשינג וואס זאל רעדן צו די מארקעט? למשל אייל גיוו אן עקזעמפל, מ'האט פריער גערעדט דא פאר מ'האט אנגעהויבן צו רעקארדן, איז עס קרן השביעית. ווי העד א קאמפיין, זיי האבן געקומען דא, ס'איז געווען די פאריגע שמיטה, מ'זאל מאכן א קאמפיין פאר קרן השביעית. נאו קרן השביעית קעים וויט א יוזש, זיי וואנטעד טו רעיז א לאט אוו מאני פאר די פארמערס, באט די מארקעט איז פון פון מאדערן ארטאדאקס מענטשן וואס וואס גייען פאר די מדינה, צו מענטשן ליטווישע וואס גייען פאר די מצוה, צו צו צו סאטמארע חסידים וואס זענען אגענסט די מדינה. אלל אוו דעם דעי וואנטעד טו סופארט א פארמער. נאו שטעל דיך פאר איך נוץ די זעלבע מעסעדזשינג אקראס די באורד. דיז אר דיפרענט טארגעט מארקעטס. יעדער איינער דארף האבן זיין מעסעדזשינג. סאו מ'רעדט נישט יעצט פון פון דיסיווען די מענטשהייט און זאגן ליגנטע און זאכן. יו דזשאסט העוו טו ספיעק דעיר לענגוויטש. פארדעם ס'איז געווען צייטן וואס אסאך מאל קענסטו זען אין אידישע, איך האב אייביג הנאה פון דעם איז ס'איז די אידישע אודיענץ רעדט מען אידיש. ביקאויז אגעין ס'איז דא פלעצער ווי זיי קענען הערן ענגלישע פאדקעסטס. און און און דאס איז די מארקעט. סאו צוריק צו די, קום איך צוריק צו די מעסעדזשינג איז, יו וואנט טו ספיעק די מעסעדזשינג פאר די קאסטומער, און נאכדעם קומען די וויזשועלס. וויטש מיענס איז, האו דו ווי מעטש אפ א לאגא, א קאלער, און עווריטינג דעט ספיעקס טו דעט מעסעדזשינג. סאו אייל גיוו יו אן עקזעמפל, אונז ארבעטן אסאך פאר בי ענד עיטש פאטא, סאו זיי האבן א פראדוקט ליין וואס איז אלמאסט די זעלבע פראדוקט, פארשטייט זיך מיט אביסל מער בעלס און וויסעלס, איינס איז פאר די פערסאן דעטס בייאינג די פירסט קעמערע, לענזעס פאר קעמערעס, סאו איינער איז די די די קאפל וואס גייט יעצט קויפן זייער ערשטע קעמערע, זיי גייען פארן די ערשטע מאל אויף א האנימון, און נאכדעם האבן זיי א סעט פון לענזעס פאר פרא פאטאגראפערס. ווען זיי האבן געמאכט די פעקעדזשינג פאר די פאר די פאר די די די פירסט טיימער לעטס קאל איט,

ביוטיפול, באט יו סי האו וויא קאם בעק פול סורקעל, סאו ווען דו פרעגסט יעצט וועגן קאלערס, און דו רעדסט יעצט וועגן יעצט יעדע קאלער, און דאס איז איים נאט גאנע גאו אין די פול סייקאלעדזשי אבאוט קאלערס, וויטש קאלער, יא, באט ווען דו האסט א מאמי ברענד, און א פלעיפול ברענד, איז דא א סעט אוו קאלערס וואס גייט געבן די ווייב, ווען דו ווילסט זיין א פראפעשענעל, און דו ווילסט געבן א סערטען קארפארעט פיל טו איט, דער איז דעט, דער איז סאמטיימס אין ביטווין, סאו יו טשוז קאלערס, אין די העלט קעיר ספעיס זעהט מען עס אסאך, יו וואנט טו טשוז קאלערס דעט אר גיווינג דעט אימאשען, דעט ווארם אימאשען אז יא קעיר, ווי גאנא טעיק קעיר אוו די וואטעווער איט איז, סאו דעטס סאמטינג דעט איי טינק איטס איטס מיסינג סאמטיימס, און איטס איטס איטס טאטעלי פיין טו סטארט סאמווער, און כ'הייב אן איך בין א דיזיינער, באט אנדערסטענד דער איז סאו מאטש מאר טו א דיזיין דען די וויזשועל עספעקט אוו איט, איט איז א יודזש פארט אוו איט.

דאדזש די קוועסשאן. דאדזש איט, אקעי. אקעי, וויטש מיענס איז איי האוו טו נאו א ליטל ביט מאר די ספעסיפיקס אין ארדער טו ענסער איט לייק פולי, באט אויבן אויף איי וואלד סעי די פאלאואינג, יו קוד דו איט, באט יו האוו טו מעיק שור דעט איט דאזענט אינטערפעיר מיט דיין אודיענס, וויטש מיענס איז אויב לייק ס'איז מ'זעהט עס אין אסאך אינדעסטריס וואו דו קענסט זיין א לידער אין די ספעיס און קאם אוט וויט סאמטינג. אוט אוו די ארדינערי, סאו לעטס סעי אייביג איז עס די און די קאלערס און דאס איז די פעקעדזשינג, איים גאנא דו טאטעלי דיפרענט און. כ'קען דיך איבערהאקן פאר א סעקאנד, איך וויל צולייגן צו דיין קשיא. שור. ס'דא, אונז האבן יעצט געהאט א גאנצע דיבעיט וועגן וועגן א ספעסיפיק זאך אין קאלערינג, מינינג טו סעי, יעדער איינער ווייסט אז סטאפ סיין איז רויט. יעצט שטעל דיך פאר דו מאכסט א שטאט, יא, א איילענד אדער כ'ווייס וואס, און דו, אלעס ראנט אויף גרין. און יענער וויל האבן זיין סטאפ סיין גרין ווייל דאס איז זיין גאנצע איילנד, דו קומסט אריין די פארק לאמיר זאגן וועט האבן גרין סטאפ סיינס, איז דאס א זאך וואס קען ארבעטן, אדער דאס איז א פראבלעם ביקאוז יעדער איינער ריספאנדס צו די קאלער. סאו טענקס פאר די קלעריפייאינג ביקאוז ס'איז גאנע בי איזי פאר מי טו ענסער איט. און די זעלבע זאך גייט מיט לאמיר זאגן ווען דו טשעקסט ארויס פון א וועבסייט, לאמיר זאגן די ברענד איז רעד, יא, און דו ווילסט אז יענער זאל פילן אז ער האט געצאלט יעצט און ער גייט באקומען די פראדוקט, די טשעק ביי די ענד וואס קומט ארויף ס'דא די שיינע זאך מיט אייקאנס פלעשן זייטן ס'דא אינמיטן אזא שיינער סירקל, און א גרינע טשעק וואלסטו מאכן יענע טשעק רויט, איז דעט א פראבלעם?
ביידע לכאורה וואלטן געהאט אנדערע תירוצים, אבער צוריק צו די סטאפ סיין איז, מיי ענסער טו דעט וואלט בי, איף יו דאנט העוו אינארמעס אמאונט אוו קעש טו עדיוקעיט מענטשן אז א סטאפ סיין פון היינט און ווייטער גייט אויסקוקן גרין, אטליעסט ביי אונז אין שטעטל זעהט עס אויס גרין, יו גאוינג טו לוז אוט אז מענטשן גייען נישט סטאפן, מענטשן גייען נישט סטאפן ביי די סטאפ סיין, האועווער איף יו דו העוו דעט, סאו אסאך מאל זעסט די פראדאקטס זענען יא זיי האבן געטשעינדזשד די זייער שעיפ פון די באטל וואטעווער איט איז, באט דעי קעים וויט סאו מאטש בעקינג אידער קאסטומער זיי האבן אלרעדי א קאסטומער בעיס ביהיינד דעם אר ענארמעס אמאונט אוו מאני טו עדזשוקעיט דעם, סאמטיימס יו דו איט, יו דו איט רייט, ענד דען איט סטיקס, און דען יעדער מאכט דיך נאך.

דער איז סאמטינג טו בי די אוטלייער, דער איז סאמטינג טו בי א ליטל דיפרענט ספעשעלי איף יו וואנט טו יו נאו ווילסט ארויסקומען פון די קלאטער, האועווער יו גאטע נאו וואס איז דיין, עווריטינג אין לייף איז ריסק און ריווארד יו גאטע נאו וואס עס אינטעילס אר יו רעדי פאר איט אר יו רעדי טו דו איט אז מענטשן זאלן וויסן יא שטעל דיך פאר א באנק למשל קעפיטעל וואן האט דיסיידעט איינמאל א שטיק צייט צוריק זיי גייען אנהייבן צו מאכן אזעלכע קאפי שאפס אין די באנק גייט זיין א קאפי שאפ, איי דאנט טינק איטס גאוינג עניוועיר, ביקאויז פיפל אר סטיל יוזד טו א באנק איז א באנק און א קאפי שאפ איז א קאפי שאפ, נאו דער איז סאמטינג אין ביטווין, לאמיר זאגן אז עס וואלט געווען מאר א קאנוויניענט, לאמיר זאגן עס וואלט געווען א אינטערנעט קיאסק, און דאס וואלט געווען צוזאמען מיט א קאפי שאפ, אקעי, עס קען ארבעטן, יו קען בי אינאוועטיוו, יו קען בי.
שוין. אדער קענסטו מאכן א קאפי מאשין וואס מענטשן לייגן אריין געלט און קענען קויפן פאר א דאלער א קאווע ביי די באנק. יא. און לעבן דעם קען זיין א מאשין פון די באנק אז דו דארפסט נישט גיין אין באנק. וויאזוי מאכט מען אפ יעצט גיימער אונז גיין ווער גאנא גאו פורפל אן דיס וואן. אקעי סאו פירסט אוו אלל סאמטיימס דעט קאלער פארט קוד בי אווערס און אווערס און אווערס אוו קאמבינעישאן אוו קאלערס טו סי וויטש וואן ווי לייק. כהאב געהאט אליין ס'איז דא היינט געוויסע וועבסייטס וואס מקען מאכן ספליט טעסטינג יו קען ליטערלי אפלאוד און יו קען געט פידבעק פרום אדער פיפעל סדא אווענטס וואס סדא פלעצער אין די פעסט מיר האבן געהאט קאמפיינס וואס האבן ארויפגעברענגט צוואנציג מענטשן מ'האט געהאט א קאמפיין וואס מ'האט געמאכט פאר א נאן דזשואיש קלייענט ווי העד סאמבאדי גאוינג טו סאיז געווען עקשעלי ארגעניק עגס סאיז א גרויסע ברענד אין די גוישע מארקעט ווי עקשעלי העד א פערסאן גאו טו טיים סקווער אין מאנהעטן אינטערוויו פיפל סיאינג די פעקעדזשינג און סיאינג איף דעי איף דאס גיבט זיי די פיל און די פארשטיין וואס זיי זעען אין די פעקעדזשינג האו מאטש זיי וואלד פעי פאר די פראדאקט אסאך מאל דארפסטו גיין עט דיס האועווער צוריק צו דיין קוועסטשן איז ווען אונז פרעזענט מיר די פראדזשעקט פאר א קלייענט ווי אלוועיס סטארט אףף וויט אבדזשעקט אזוי ווי די זעלבע זאך וואס כ'האב פריער געזאגט אבדזשעקטיוו פאזישאנינג קאנסעפשול מעסעדזשינג יא און נאכדעם די קאלער ביקאויז ווען סקומט צו די קאלער מיר האבן איינמאל געהאט א קאסטומער וואס האט געקאלט דו ווייסט נישט אונזער סי אי או העיטס פורפל? וואס לייקסטו פורפל? יא? ס'איז געווען א העלט קעיר ברענד, איט מעיד א לאט אוו סענס, אקעי, ס'איז דיין פערסענעל פרעפרענס, ביקאוז אדער דען פערסענעל פרעפרענס ווי אלוועיס עסק, איז דא א פראבלעם מיט די קאלער? ביקאוז ווי ארייוו טו דעט דעסטענעישן מיט א מיט א סיקווענס, ווי ארייוו טו דעט דעסטענעישן מיט א סיקווענס, איט געב אס, איט טשעקט אףף אלל די באקסעס וואס אונז האמיר געוואלט אקאמפלישן, נאו קען עפעס אן אנדערע קאלער אויכט טשעקן אףף אלל די באקסעס? קוד בי. באט איף איט טשעקס אף אלל די באקסעס דיס איז די קלאוסעסט מ'קען גיין אן אן אורים ותומים. דאס איז זייער א אינטערעסאנטע זאך, איך קוק עס, און ס'איז נישט נאר פון פיטעקס, איך קוק עס פון אנדערע, דאס אויך אין אנדערע גרעפיק דעזיינערס, ס'קוקט עפעס אויס ווי די קאלער טים טוישט זיך יעדע שטיק צייט, ס'איז איין.

אילוסטרעישאנס מיינט געמאלענע ארט, אור ריעל פאטאגראפי האבן אונז אריינגעברענגט צו די עקסטענט וואס עס איז היינט. מענטשן מאכן עס נאך, פענאמענלי וועל, אסאך דיזיינערס און שאט אוט טו די קריעטיוו טיעם אין די כלל ישראל, עס איז עמעזינג. יא, איטס אלל פאר איט, עפענסט אן די פעיפער, זעסט, יא. צוויי קינדער, א קינד מיט א טאטע, פעידזש נאך פעידזש און נאך די גאנצע ספרעדס, יעצט איז איטס ביקעים א ווערי איזי וועי טו קאנוועי א סערטען אימאשענעל קאנעקשאן, דאס איז איין זאך די חלק פון דעם, די צווייטע חלק איז, און דאס איז סאמטינג וואס איי עם גאנא דזשאסט, עטליסט איך קען עס זאגן אביסל, איך וויל נישט סאונדן סעילזי, באט א לאט אוו טיימס, קריעטיוו טיעמס אר סמאלער טיעמס, און ווען איינער ווערט אינספייערד ביי א סערטען קאלער, א סערטען טים, ס'איז זייער שווער ארויסצוקריכן פון עס. ער איז אין זיין מאוד, ער מאכט דאס, ער האט ליב גרעי, ער האט ליב גאלד, וואטעווער האסט געמענטשענט פריער. אר טיעם איז, ווי העוו פריטי ראבאסט טיעם, א גרויסע טיעם, און דיפרענט גרופס וואס ארבעטן אויף דיפרענט טייפס אוו פראדזשעקטס, סאו דו קענסט אמאל זעהן פינעף קאמפיינס פון פי-טעק וואס האט נישט קיין שייכות איינער צום צווייטן פון די קאלערינג, ביקאויס ס'ווערט געמאכט מיט א אנדערע דעזיין טיעם, אנדערע גרופ, כ'מיין אנדערע גרופ אוו פיפעל מיט

און איינער יעדער האט געזאגט יעדער יעדער צו יעדעם רעדט עפעס אנדערש די קאמען דענאמענעיטער איז געווען געווען פאר דאוז וויט הייער סטענדערדס ווי וואנטעד טו שאו קעיס אז די פראדוקט איז נישט די זעלבע עווערי דעי קעטשאפ ס'איז געמאכט געווארן פון סארס טאמעיטאס וואטעווער וואטעווער ס'איז מ'וועט נישט אריינגיין אין די סטרעטעזשי פונקטליך וואס ליגט ביהיינד איט באט די פוינט איז דעט יו העוו טו בי עיבל טו קאנוועי די אבדזשעקטיוו און די דירעקשאן וואס די ברענד דארף טו די בעסט אוו יור אביליטי. און אבוויעסלי די איבריגע לאזן סייעתא דשמיא און מאכן שור אז יו דעליווער איט און די מענטש זעהט רעזאלטס, באט די פוינט איז איי סאמטיימס העיט איט ווען קריעטיווס וואנט טו פוש דעיר אוין אדזשענדע, אדער די קאמפעני דארף פול פעידזש עדס, פארוואס דארף ער פול פעידזש עדס? פאר אים א סטריפ עד אין די עמי פאר פיר וואכן אדער אנדערע פאבליקעישן וואטעווער איט איז, דזשאסט אבאוט האסט אים געסעיווט געלט האסט אים געטון דאס, די פוינט איז ווען דו זעסט דעם ווען דו זעסט דעם פראדוקט העסטו זאגן פארן קאסטומער דו דארפסט נישט גיין די איד און די בלאט און די צייט דו וועסט גיין טארגעט האנדרעט פערסענט האנדרעט פערסענט אונז האמער געהאט פראדאקטס וואס וואס איינער געוואלט אריין אריין אין די סיריען קאמיוניטי אקעי לעטס פיגור אוט וואס גייט ער טוהן וואס גייט מען טוהן דארט ווי קעם א לאנג וועי די קריעטיוו ספעיס אין די דזשואיש קאמיוניטי קעם א לאנג וועי פיפל אר מאר עדיוקעיטעד פיפל אר מאר פעיאינג אטענשאן טו דאוז טינגס באט אלטימעטלי

און פאר אס יו נאו דאס לייגט אונז אויף א סערטען ספאט ווי העוו טו דעליווער און אויב איין עד האט געארבעט ווי קען ליטערלי סי א דיפרענס ביטווין די עד און די פאריגע וואכעדיגע עד ביקאוס אז די פאונס די אמאונט אוו פאונס זיי רינגען אדער מען לייגט א דידזשיטעל עד און סאיז דא א וואטסעפפ לינק די די ליעדס פליי אין אר נאט סאו דערפאר איטס ווערי אימפארטענט דעט איט סטארטס און סטאפס מיט די קלייענט די עידזשענסי ארבעט פאר די קלייענט

איף איט ילדס די ריזאלטס, די טרענדס טשעינדזש, איטס גאנא טשעינדזש וויט טיים, איט ילדס די ריזאלטס, איט ילדס די ריזאלטס. איף איט דאזענט ילד די ריזאלט, דען איי טינק איטס סאמטינג דעט גאוס בעק טו סטרעטעדזשי, וואס קען מען טוהן אנדערש דא, האו קען ווי טשעינדזש וואס אונז האמער געטוהן, און געס וואט, וויר גילטי עז עוועריבאדי עלס, סאמטיימס ווי האוו טו טשעינדזש סטרעטעדזשי, סא האט מען געמיינט אז דאס איז די מאוסט קריעטיוו איידיע, איטס נאט יילדינג רעזאלטס ענד ווי העוו טו ווייסט מען, יו העוו טו טשעק די איגא עט די דאור ענד סעי יו נאו וואט וויל טשעינדזש איט האועווער איל דזשאסט גיוו יו אן עקזעמפל כ'האב אמאל געהאט מיט א קאסטומער ווי וואנס מעיד א קאמפיין פאר א קיטשען קאמפעני א קאפל אוו יערס אגאו און אונז האמער געקוקט אויף אלע קאמפעטישענס און דעס יעדער האט געהאט א ביוטיפול קיטשען מיט א קליינע לייט העדליין לאוגא פון אונטן דעיס איז געווען די קיטשען און ווי סעד אקעי יו וואנט טו סעי סאמטינג, יו וואנט טו סעי א דיפרענט סטארי, סאו וואט קוד ווי דו, סאו ווי דיסיידעד ווי גאנא גאו וויט עיטי פערסענט אוו די עד איז געווען קאפי, דשאסט היודש קאפי, אונטן איז געווען אזויווי די לאגא און אלעס, און מ'האט געארבעט אויף דעם איך ווייס פינף זעקס וואכן לייק אלע, עס איז געווען אזויווי א סיקווענס פון זעקס זיבן עדס, הי קאלד מי, סאו עס האט געדארפט ארויף לויפן די ערשטע וואך, כ'געדענק שוין נישט דעמאלטס צו ס'איז געלאפן מיטוואך אדער דינסטאג וואטעווער. די עד דארף אריין גיין, ער קאלט מיך ער קעקעצט און ער קעקעצט און עפעס וויל ער מיך זאגן זאג איך אים נאר קאם טו די פוינט, זאל איך זאגן די אמת, איך לאוו די עדס, איך האב עס געלאווט א גאנצן צייט, מיין ווייב האט עס יעצט געזען פאר די ערשטע מאל, זי זאגט אאוט אוו די קוועשן, מען קען נישט לויפן די קאמפיין, דאזענט מעיק סענס, סאונדס טשיילדיש, יעדער האט דאך הערליכע פיקטשערס פון קיטשענס, איך האב אים געזאגט קוק.

הי נעווער העד סאו מאטש ריזאלטס אין די עד. און די ריזען פאר דעיס איז געווען, I'll give an example, ביקאויז אונז האמער ענעלייזט וואס איז די מאוסט אימפארטענט פעין פוינט פאר א מענטש וואס האט געקויפט א נייע קיטשען, און איים אין די מארקעט ביקאויז איי דזשאסט פינישד א קיטשען עז וועל, איז קאם בעק פאר פינישערס. מענטשן מאכן אלעס אלעס פיין, אייביג צום סוף איז דא עפעס וואס פעלט, און דארטן קענסטו אים שוין נישט ריטשן, היז אן טו די נעקסט קיטשען. און די עד איז געווען זייער קלאר דעיר פראסעס אוו מעיקינג שור טיל די פיניש ליין. דאס איז זיין מעסעדזש, דאס איז געווען די סטראנגעסט פארט אוו די מעסעדזשינג, ענד הי העד פרוף פאר איט, היז עקזיסטינג קלייענטס סעד, דער מענטש איז נישט אוועק געגאנגען פון די קיטשען ביז דאס איז געווען פיקטשער פערפעקט, סאו ווען דו לייגסט אזא עד, פארגעט אבאוט די פיקטשער, דער מענטש זוכט א קיטשען, הו דו יו וואנט טו טאלק טו, סאו צוריק גיין צו די פוינט איז, ס'איז נישט, אסאך מאל די ביזנעס אונער האט נישט ליב זיין אייגענע עד. ער נישט זיין אייגענע קאסטומער אסאך מאל. כ'זאג נישט אז מ'דארף עס העיטן, באט די פוינט איז דעט יו העוו טו גאו ביי סטרעטעדזשי. איף יו גאו ביי סטרעטעדזשי עטליעסט יו העוו א טשענס טו גאו בעק, ס'הייסט עס האט נישט געארבעט די סטרעטעדזשי, אקעי, באט איף יו גאו וויטאוט סטרעטעדזשי, וואס האט יענער געטראכט? ער האט נישט געטראכט, ווייסט וואס כ'מיין, סאו דעטס וואי ווי ארייווד דעיר. סאו די פוינט איז זייער וויכטיג ווייל איך בין געזעצן לעיטלי מיט א קאסטומער און אונז האמיר אנגעהויבן רעדן וועגן זיין ביזנעס וואטעווער, און אונז זעמיר דורכגעגאנגען די גאנצע זאך, האב איך אים געפרעגט וואו איז די מענטש וואס קומט צו דיך זאגט ער מיך ער וויל מער סעילס ענד יו נאו אנדערע קאמפעטישאן זיי אדווערטייזן א גאנצע טאג וויטש איז א טאלק פאר איטסעלף אז זיי מאכן נישט קיין געלט וואטעווער זיי פאמפ א לאט אוו מאני וויטאוט דעס באט אונז זעמיר געזעצן און כ'האב אים געפרעגט וואס וואס האסטו עפעס וואס דיין קאמפעטישאן קען נישט האבן זאגט ער האט ער אנגעהויבן אויסרעכענען זיין גאנצע ביזנעס וואס א קאסטומער וואס זיינע קאסט קיצור אונז זעמיר אנגעקומען צו די פוינט אז ער איז א אטארייזד סעלער פאר די פראדוקט. ער האט די עקסעס פון האבן אנליין עקסעס צו קענען פיקסן א פראבלעם וואס א אנדערע קאמפעני דארף אראפקומען צו דיך. סאו די קאנעקשאן וואס ער קען אריינלייגן אין דיין סיסטעם און טוישן די זאך, דאס איז א בענעפיט וואס די קאסטומער קען האבן וויטש ער קען האבן א זאך סאלווד אין מינוטס ווערסעס דארפן האבן אן אפוינטמענט אראפצוקומען. און דאס איז די זאך וואו אונז זעמיר געגאנגען פארווארד און דארט איז וואו אונז פאוקעסן. סאו אסאך מאל די זייטיגע זאך דאס איז וואס גייט דיך ברענגן דיין קאסטומער, און דאס איז וואס א קאסטומער וויל וויסן און הערן ווען ער זעט די עד, און דאס איז וואס ברענגט די סעיל. כ'על דזשאסט גיין אויף די אויף די נושא ס'איז א ווערי אימפארטענט זאך ביקאוז איך האב אמאל געדילט מיט איינעם וואס האט געטוהן ער איז געווען א סעילסמאן פאר פעקעדזשינג און און ער וואזנט ער וואזנט מצליח ער איז געקומען צו מיר פאר א קאנווערסעישאן ווי העד א קאנווערסעישאן אבאוט איט און כ'האב אים געפרעגט. Who is your perfect client? זאגט ער, איך ווייס, יעדער איינער דארף פעקעדזשינג. זאג איך אים, וואס הייסט? סאו איך וואוין נעבן טערטינט עוועניו, סאו עני סטאר וואס האט באקסעס? יא, יעדער איינער דארף באקסעס. זאג איך אים, אקעי, טעל מי א סטארי דעט יור מאוסט פראוד אף. און דעמאלטס איז געווען נאך, כ'מיין, האריקעין סענדי, וואטעווער, זאגט ער מיר, I'll tell you. אונזער קאמפאני האט פינף וועירהאוזעס אראונד אראונד די יונייטעד סטעיטס. ווען ס'איז געווען האריקעין סענדי, די איסט קאוסט איז ליטערלי געווען שאט. און ווי האד קלייענטס אין די אי-קאמערס ביזנעס און ווי ווער עיבל טו עיר פרעיט דעם פון אונזער אנדערע וועירהאוזעס סטאף דעס איז איך האב נאך נאך א מעשה נאך א מעשה איז ווי האב א קלייענט דעט העז מאלטיפעל אפיסעס אראונד וואטעווער וועירהאוזעס און ווי שיפ סאו ער קען האבן נעקסט דעי און אלע זאך זאג איך אים יעצט פרעג איך דיך מעגא פיפטי טרי וואס דארף באקסעס עניבאדי קען אים פארקויפן באקסעס

ביקאוז וואס האט ער געקענט קאמפיטן פאר מעגא פיפטי? מעיבי אן פרייז? מעיבי אן אדווייס און אדער איי וואז א ליטל ביט מאר טשארמינג עז א סעילס פערסאן באט דעטס אבאוט איט. פאר די מענטש וואס דארף עכט זיין סערוויס דיס איז עקזעקטלי הו איים לוקינג פאר. ס'איז געווען האריקעין סענדי ווי דידנט העוו עקסעס יו קוד נעקסט טיים איף סאמטינג לייק דיס העפענס יו קוד דעליווער אוו קאורס היער איז א קלייענט קאל אים קאל אים ספיק טו אים דעס האב איך געטון סאו איטס עקזעקטלי דיס פוינט איז יו נאו.

סעילס מאטעריאל. רייט, סאו דאס גייט אויך טון, אסאך מאל קאמפעני, ס'דא זייער אסאך קאמפעניס וואס שיקן ארויס א מעסעדזש אז אונז אפערן דיך די סערוויס, אסאך מאל קען א צווייטער גיין און זאגן דזשאסט ארומטוישן איין זאך, ביסט אין דעספערעט ניד פאר די און די זאך, אונז קען מיר דיך העלפן מיט דאס, דו סוויטשסט פון מאכן אז א דעספערעט מענטש זאל קומען צו דיך און און גייסט אים קענען העלפן רעדער ווי אפערן די סערוויס, דאס איז א זאך וואס קען דיך ברענגען די ביזנעס. דאס איז, דאס גייט אריין אין א גאנץ אנדערע סייקאלעדזשי, א פארט אוו סייקאלעדזשי וויטש איז, דער איז א סעיאינג,, נאבאדי וואנטס טו ביי א מעטרעס, דעי וואנט א גוד נייטס סליפ. און דאס איז סאמטינג וואס מען הערט קויף קויף קויף קויף קויף קויף. איף יו, איף יו העוו די סאלושען טו מיי פעין פוינט אייל קאם גרעבינג וואט יו העוו טו אפער. קען זיין גייסט אמאל גייסט צו טרעיד שאוס און איך איי לאוו איט, גייסט צו טרעיד שאוס גייסט פון בוט צו בוט און דו פרעגסט אים וואט דו יו גייס דו ווי סעל דיס און דיס און דיס אקעי שכוח און דאס, נאכדעם אל אוו א סאדן זעהסטו דער קריעטיוו גיי זאגט ער.

אבער וואט עקזעקטלי וויי דו איי ניד טא סטאפ און איי טינק איטס אימפארטענט איטס אימפארטענט טא טא אנדערסטענד און איטס נאט איטס נאט, וויר נאט טרייענג טא בי יומען סייקאלעזשי אין א וועג אז דו אז דו טרייסט צו אויסנארן די מענטש איטס דזשאסט וואט וויל גרעב די פערסאנס אטענטשאן טא גיוו יו די טען מינוטס אר וואטעווער פייוו מינוטס טא מיעט וויט יו און דיסקאס איט. יו העוו טא קיעפ ביענג קריעטיוו אין דאוז עריעס איווען אין דאוז עריעס ביקאוז סאמטיימס איט אולסא געטס רעפעטיטיוו.
שור.
למשל קליקבעיט איים גאנא אנלי פאל פאר איט.

די בעסטע וועג פון פארקויפן א פראדוקט איז ביי סעלן די וויזשן אוו די קאמפאני. ס'מיינט די מארקעטינג זאך צו קענען אריינכאפן מיט ווערטער זייער גוט באט אויב דו קענסט נעמען דיין ביזנעס צו א דיפרענט לעוועל אזוי ווי דו זאגסט דו ווייסט פונקטליך וועם דו טארגעטסט און וואס דו טוסט און וואס אלעס ס'איז אזא סטרעיטפארווערד זאך איידיע וואס דו קענסט אריינגעבן די וויזשן פון דיין קאמפאני רייט אינטו דעט פערסאן אזוי ווי אזוי ווי דו זאגסט אז יענער האט דיך געזאגט אז ער קען דיך סעיוון און איך טו דאס, איך סעיוו דיך די געלט וואס עמעזאן דאס איז סעלן די וויזשען רייט עוועי, דארט איז ווי די מערסטע סעילס יא, געשעט. און כ'זאג דיר נאך מער, קלעריטי איז די מאסט אימפארטענט טרעיט וואס עני אנטרעפענאר, עני סי אי או, עני קאמפעני קוד העוו. די מארקעטינג קאמפעניס זאלן נישט זיין די אפאזיט, קאנפיוזן די קאסטומער, דעי העוו טו בי די פערסאן וואס זאל קלעריפיי, עקזעקטלי, סאו ווען א מענטש זאגט, האסט א קאנווערסעישאן מיט א מענטש, און איך טו דאס, און איך טו יענץ, וועיט א מינוט, וואס עקזעקטלי טוסטו? פאר וועם טוסטו? אקעי דאס לאמיר לייגן אן א זייט. ווי האוו ברענדס דעט ווי ריקריעיטעד וואס מ'האט געדארפט צוטיילן די ברענד. דאס קומט נישט מיט דעם יו נאו. ווען אונז קריעיט מען א ברענד, איך זאג אייביג אלס אז ווען אונז קריעיט מען, לאמיר זאגן איינער פארקויפט אנליין אויף עמעזאן, אונז קריעיט מען דיך א ברענד, איך זאג אייביג, איך נוץ עס אין די סעילס פראסעס, זאג איך אים, אויב דו גייסט גיין פאר א ברענד מיינט עס אז מארגן גייסטו אויף טשיינע און דו טרעפסט א פאון טשארדזשער, טשענסעס אר די ברענד קען, דארף גיבן א אנדערע נאמען. ס'קען נישט פיטן מיט דעי ברענד, ביקאויז דעי ברענד איז זייער פאוקעסד אויף וואס עס, וועלכע מין סערוויס ס'אפערט, וועלכע מין וועליו ס'ברענגט צו די קלייענט בעיס. איטס אימפארטענט, סאמטיימס די אנטרעפרענור דארף עס, ער דארף עס ביקאויז יעצט ווייסט ער שוין זיין פרייסינג, האט ער יו נאו גוט, וועלכע מין פראדאקטס האט ער, וועלכע טיער פראדאקטס האט ער, איטס דער איז א סערטען קלעריטי וואס א ביזנעס דארף האבן, און מארקעטינג און ברענדינג איז, ברענדינג איז די יסוד, די יסוד דערפון. אפערעישאנס איז וואס דעליווערט עס, און מארקעטינג איז וואס קאנסטענטלי מעיק שור דעט פיפל נאו אבאוט איט און דעי קאם אין און דעי דא איט און דעי ביי פון יו ביקאוז אוו דעט.
נאו איים גאנא גאו רייט בעק טו ווער ווי ווער בעפאר. עמפלאיס, האו דו יו קיפ דעם? האו דו יו מעיק שור דעי סטעי וויט יו?
גרעיט קוועסטשאן, און דאס איז די מיליאן דאלער קוועסטשאן וואס יעדער איינער פרעגט יעצט, אין די גוישע וועלט איז דא א גרויסע שמועס מען רופט עס די ווארלד רעזיגנעישאן. דער איז א באנטש טו איט, איי טינק קאוויד אלסא איז פארט אוו איט, באט מען קען רעדן באריכות, באט עמפלאוי קאמפעני קאלטשער איז סאמטינג דעטס אימפארטענט איווען ביפאר קאוויד און אפילו ווען דו ביסט נישט דעספערט פאר עמפלאויס. איי בעליוו, און ספעשעלי יעצט אפילו אז מיר נעמען אריין אידישקייט דערין, איף א פערסאן גיווס יו, א מענטש געט דיך אכט שעה פון זיין טאג, יו גאטע מעיק שור דעט הי איז עקסייטעדלי קאמינג טו ווארק, און גאוינג האום פון ווארק עווערי סינגל דעי. סאו די פירסט טינג איז וואס עקסייט א אימפלאי? א אימפלאי עקסייט יא פארשטייט זיך ער וויל מאכן געלט, באט הי וואנטס טו ער וויל האבן א אטמאספער וואס מען ריספעקט אים, ער וויל האבן א אטמאספער וואס זיין וואויס איז הערד, ער וויל האבן עפעס א וועג וויאזוי ער קען וואקסן אליין, איך קען אויך זיין א פרילענסער אין א בעיסמענט פארוואס קום איך אין א קאמפעני, איי וואנט טו בי עיבל טו גראו, איי וואנט טו העוו פיפל אראונד מי וואס קענען מיך

וואס מיינט קאמפעני קאלטשער? דער איז א מיט אוט דער. פיפל ווען דו פרעגסט איינעם עניבאדי אין די סטריט זאג מיר א קאמפעני וואס האט א גוטע קאמפעני קאלטשער וועט ער זאגן גוגל. פארוואס? ווייל ער האט געליינט אז גוגל געט פינג פאנג טעיבלס און בעיביסיטינג סערוויס. דעטס פערקס. דאס איז די זעלבע זאך ווי דער ביזנעס אונער וואס ער ער איז מ'קען נישט דולדן זיין א מינוט ארום אים אבער ס'קומט רבי שייעלעס יארצייט מאכט ער א ריזיגע תיקון און ער ברענגט אין די אפיס עסן ס'זאל זיך גיסן עסן יא. וואס זאגן די עמפלויעס? געב מיר נישט קיין עסן, טריט מיך אביסל בעסער מארגן, אקעי? די קאנווערסעישאנס, אנפארטשענלי מענטשן קאנפיוזן דאס, דאס איז א פערק, האסט געמאכט א שבתון, אדער האסט געמאכט עפעס, און האסט געמאכט, האסט געגעבן באונעסעס, ס'איז גוטע זאכן, יעדער זוכט אביסל, אבער נאטינג, גארנישט ריפלעיסט צו זיין א, דער א ליעדער, זיין דארט צו סופארטינג יור טיעם, סאו אין אר קעיס. איט סטארטס פראם די טאפ, ווי האב קאור וועליוס, וויטש מיענס איז דאס זענען די זאכן וואס אין אלעס וואס מיר טוען אויף אזוי ארבעט מען. סאו ווען איך האב פריער גערעדט טרו קארעדש, וואט איז די עסענס אוו טרו קארעדש? אז א מענטש זאל נישט פיהלן אז אה איך בין נאר אריינגעקומען פאריגע וואך, און די חברה זענען שוין דא צוויי יאר, סאו אפילו איך האב אן איידיע, איך זאג נישט מיין איידיע. נא, אין לייט אוו טרו קארעדש זאג עס. ביסט געווען ביי א מיטינג, און און די קאסטומער האט געזאגט, סאו יו גאנא מעיק מי אנאדער אפשען? און איינער רופט זיך אן, יא שור וויל מעיק יו אנאדער אפשען. שפעטער ווען רעספעקטפולי און גייט ארויס אין לייט אוו טרו קארעדזש, איך בין די אקאונט מענעדזשער, איך דארף קענען זאגן, איך גיי דארפן זיין רעספאנסיבל צו צו ס'דא דעשבאן פאר דעם, צו מ'קען און צו מ'קען נישט, לאמיך פירן די קאנווערסעישאן, אדער אזעלכע מינע זאכן, אדער איך האב פריער געזאגט ווען ווען איך קום צו און איך וויל מאכן א טשעינדזשעס אין א ברענד, לייט אוו טרו קארעדזש, אקעי, סאו וואס מאכט דאס? דאס מאכט אז די מענטש זאל פילן אז מ'פארשטייט, איך קען דא זיין, איך קען זיין, איך קען זיין אפן. דאס איז איין זאך. ס'דא פלעצער פאר פערקס, ס'דא פלעצער פאר די זאכן. אונז אין אונזער קאמפאני, ווי האב דעוועלאפד סאמטינג איטס קאלד עלעוועיט, וויטש איז עקשעלי עי סיסטעם וואס אונז האמער, וואס אונז האמער סערטען זאכן וואס גייט אין די פלאטפארם. למשל איי גיוו אן עקזעמפל, איינע פון די זאכן וואס מ'האמער איז קאלד, איטס קאלד נעקטער, אונז האמער א פלאטפארם וואס יעדער איינער באקומט חודש'ליך א סערטען אמאונט אוו פוינטס, דעט יו קען גיוו שאוט אוטס און קרעדיטס פאר אדער אימפלאיס, סאו לאמיר זאגן איף יו ווארקט וויט מי נאו און דו האסט מיך געגעבן א גוטע טיפ און אלעס קענסטו ארויפגיין אויף די סיסטעם, שאוט אוט צו חילי פאר מיך העלפן מיט די און די פראדזשעקט און הער איז טווענטי פוינטס. אלל אוו א סאדען וואס געשען דא איז אז אז מענטשן עקנאלעדזשן פאבליקלי אנדערע מענטשן זיי האבן דאך דזשאסט געטון א ס'איז נישט קיין ריזיגע געלטער.
און ס'איז וויטין די קאמפעני?
וויטין די קאמפעני, און וואס די קענסט קענסט עס רעדימען, איי גיוו אן עקזעמפל, די מאסט די טאפ, סאו די קענסט עס רעדימען פאר אייגענע סוועג, קענסט עס רעדימען פאר גיפט קארדס, קענסט עס רעדימען פאר קאמפעני זאכן, געס וואט, די מאסט טאפ ריווארד וואס מענטשן האבן האבן גענוצט זייער פוינטס פאר, איז קאמפאני סושי פארטיס. ס'הייסט, איך האב באקומען אפאר טויזנט פוינטס ווייל מענטשן האבן מיך געגעבן און וואטעווער איט איז, לעט מי ביי סושי פאר די קאמפאני. נישט פאר מיך. דאס ווייזט אז איט העז די עפעקט, אז ווי ווארק עז א טיעם. זאכן לייק דעט. באט אלטימעטלי איז העווינג אנדערסטענדינג מיט עמפלויעס. ס'דא איין ליין וואס איך יוז זייער זייער אפט. און איך זאג עס, מיי עמפלויעס אידער הערד איט. מאסט טיים באוט פלעיסעס, ווען איך הייער, ווען איך אינטערוויו זיי, און ווען ס'איז די לעצטע טאג, אדער ווען מ'קומט אריין זאגן די קאנווערסעישאן אז מ'וויל גיין. יו גאנע אידער אוטגראו די קאמפעני, אדער די קאמפעני וויל אוטגראו יו. מיי דזשאב איז, ווייל יור היר, יו שוד בי העפי, און ווי שוד סי וועליו. וויטש מינס איז, אריינגייענדיג, אז אמאל איז געווען די מענטעליטי, ער האט מיך איבערגעלאזט, ער איז געגאנגען אליינס. יו דאנט און הים, די פערסאן איז איז רעספאנסיבל פאר זיין אייגענע פיינענשעל פרידאם, זיין אייגענע וויזשען ווי ער וויל גיין מיט זיין לעבן, צו ער וויל עפענען א אייגענע קאמפאני אדער גיין מיט א צווייטן, האועווער, ווייל הי אוטגרו די קאמפאני, אדער סאמטיימס די קאמפאני אוטגראוס יו, ביי די פאזישאן. האסט שוין געהאט א עמפלאי וואס איז אוועקגעגאנגען פון דיר און ער איז צוריקגעקומען פאר דיר נוצן דיין סערוויס?
מערערע. וואו. מערערע קאסטומערס, ווי העוו, ווי עקטשעלי העוו עט דיס פוינט פיר אדער פינף וואס זענען, איינער וואס איז געגאנגען ארבעטן צו איינע פון אונזער קלייענטס דירעקטלי און זי געזאגט יו נאו וואט, כ'האב געזען ווי וויכטיג ס'איז צו האבן א מענטש יענע זייט, און זי ענדעד אפ בינג אור ליעזאן טיל טודעי, און זי איז שוין נישט ביי אונז אפאר יאר, מערערע קאסטומערס אן דיס, און.
דאס איז א גוטע פילינג.
זייער א גוטע פילינג, ווייסט וואס די בעסטע פילינג איז? ווען ס'איז שמחות און און מארגן נאכט איז דא א וואכט נאכט פון איינער וואס האט שוין נישט ארבעט שוין נישט ביי אונז איבער א יאר און יעדער איינער פילט שור אויף קורס אונז גייט מען און ס'איז יו נאו דזשאסט ביקאוז די קעריער טאק א דיפרענט ראוט און אנדערע זאכן האבן זיך געטוישט. פעמילי בלייבט נאך אלס פעמילי. וואנס א פראטעקציען אלוועיס א פראטעקציען.
סאו וואט העפענס טו די קאמפעני? פראטעקציען?

וואט העפענס טו, איי נאו וואט העפענס טו הים, היז עלאוד טו דו וואטעווער הי וואנטס, וואט העפענס טו די קאמפעני? סאו ס'איז דא סאמטינג דעט אייוו לערנט ערליער אין מיי קעריער וויטש איז נעווער לעט א סינגל פערסאן האלד האסטעזש יור קאמפעני וויטש מיענס איז איך געדענק אז ווען אונז האבן אנגעהויבן ווי האט סערטען קריעטיווס און קאלס פלעגן אריינקומען איך וויל די און די דיזיינער זאל ארבעטן אויף מיין פראדזשעקט

ארויף אויף די שעלפס זיי עס מסדר געהעריג. זאג איך נאו פראבלעם, איך גיי צוריק אריין אין אפיס, איך קום צוריק ארויס און ער זאגט מיר, ווייסט איך וועל דיר זאגן, די וועג וויאזוי זאלסט עס מאכן, זאג איך אים סטאפ, האסט מיר געזאגט דו ווילסט עס דארטן, ס'וועט זיין געמאכט, דאס גייט זיין אויף די דאס, וויאזוי איך גיי עס אויסארבעטן אז ס'זאל געשען, וועט דאס געשען, ס'גייט זיין אין דיין צייט, און וויאזוי דו גייסט עס ליב האבן, די וועג וויאזוי איך זאל קריכן אויפן לייטער. זכותו תעלה מי, כ'וועל דערציילן א מעשה אויף דעם וואס איז איי טינק א ווערי אימפארטענט לעסען. איינע פון די זאכן וואס אונז טוהן, מיר האבן עס לאנג נישט געטוהן גראדע, איז קאלד א לידערס פארום, וויטש איז צען ביזנעס אונער אט א טיים, מען זעצט זיך אריין אין די רום און איי גיוו דעם א וואן דעי א קרעש קורס אין לידערשיפ און עווריטינג, ווי האב דאן עיטין אוו דאוס, עיטין אכצען מאל אזעלכע עווענטס, ווען קאוויד היט ווי סטאפט, ווי דידענט ריסטארט איט יעט. איינע פון די מיטינגס איז געווען איינער וואס האט זיך אנגערופן אינמיטן די מיטינג אז ער האט א מורא'דיגע פראבלעם מיט זיין מיט איינע פון זיין וועירהאוז מענעדזשערס, פרעג איך אים וואס איז די אישו, זאגט ער מיר זיי האבן הונדערטער טויזענט דאלער ווערט פון פון מערטשענדייז וואס איז אנעקאונטעד פאר אין אינווענטארי, און וויפיל מאל ער בעט אים יו נאו סעט איט פיגור עס אויס וואן וועי אר די אדער, הי דאזענט דא איט, האו שוד הי דיעל וויט איט? האב איך אים געזאגט אז ביי אונז, ביי אונז און עס איז זאכן וואס איך טיטש כסדר, עס איז דא א זאך וואס הייסט א DRI, Direct Responsible Individual, וויטש מיענס איז, יו קוד סופארט איטש אדער, ווי קען העלפ איטש אדער אוט און אלעס פיין און וואויל, באט הו איז ריספאנסיבל? הוס דזשאב דעסקריפשאן איז דאס? כ'האב אים געזאגט טו די פאלאואינג, רוף אים אריין מארגן, קענסט מיך בלעימען, זאג איך בין נעכטן געזיצן ביי אן אווענט מיט מעני האפמאן, און כ'האב אים געפרעגט די קשיא, און זאג אים די פאלאואינג, זאג אים, קוק, אין מיין ארג טשארט, אין מיין ארגענעזעישאנעל טשארט, די דירעקט ריספאנסיבעל אין די וועירהאוז ביסטו. דאס איז א אישו וואס עפעקט אונזער באטאם ליין, אונזער מערטשענדייזינג, און עוועריטינג עלס. נאו, איך פארשטיי דו ביסט מורא'דיג ביזי, דו זאגסט אז דו דארפסט ארויסשיקן סחורה וואס דארף ארויסקומען יעדן טאג, און דו דארפסט ריסיוון נייע קאנטעינערס, וואטעווער איט איז. סאו, יו גאו אוט, און לעטס הייער אנאדער פערסאן, באט דער מענטש דארף ארבעטן פאר דיך, ביקאז יו אר די וועירהאוז מענעדזשער, סאו דער דארף ארבעטן פאר דיך.

ער איז א ראש הקהל שוין יארן לאנג, און ער דאוונט אין א בית מדרש אין פלעטבוש, און ס'איז דא עפעס א גביר דארט א עושר אדער אין די בית מדרש, און קארגע אַכצן הונדערט דאלער באקומט ער א יאר פאר זיין כולל. איך קען אסאך פון די. נו. שוין, און ס'האט אים געבאדערט שוין, איין טאג די עושר רופט אים אן אז איים מעיקינג ען עווענט, איי אדאפטעד א כולל אין איזרעיל, און איים מעיקינג ען עווענט, און איך וויל זאלסט אראפ קומען צו מיין ברעקפעסט, און ס'האט אים זייער געבאדערט, דו האסט א כולל, זעהסט, ס'איז דא אין פראנט פון דיך, און קוים וואס איך באקום אכצן הונדערט דאלער, אלל אוו א סאדען דו רופסט מיך פאר ברעקפאסט דו גייסט אויסהאלטן א כולל, און ביי די טיים איך האב געענדיגט די ברעקפאסט האב איך געכאפט די תירוץ, איך פלעג אים בעטן פאר מיין כולל, פאר יענעמ'ס כולל איז אכצן הונדערט דאלער גענוג, ווען ער האט אדאפטעד א כולל איז געווארן מיינס, מיינס אייל דא עווריטינג איט טעיקס, איך וועל עס אויסהאלטן פון א' ביז ת'. די זעלבע זאך איז די עמפלאיס, אטאנעמי, די מענטשן אין די וועלט. גיבסט מיך עפעס, איך ווייס ס'איז מיינס, לעט מי דא איט, אייל דא איט און אייל דא איט און איך גיי עס קער נעמען ווייל דאס איז מיין דזשאב. און איך האלט, עניוועי, מען רעדט פון פון פון פון געלט, מענטשן פרעגן מיך אייביג, איך קען דיר זאגן, ניינטי ניין פערסענט פון די עמפלאיס וואס קומען ארבעטן, ווילן זיין גוט, ווילן טון א גוטע דזשאב, דעי וואנט טו גראו, דעי וואנט טו דא איט, יא. איטס אפ טו יו טו מעיק דעם. יא, און אסאך מאל איז עמפלויערס, איך געדענק אן עווענט אפאר יאר צוריק, אסאך יארן צוריק, ווען איך האב אנגעהויבן אריינצוגיין אין די ליעדערשיפ קאנסעפט, עס איז געווען א טרי דעי טרעינינג אין אריזאנע, איך בין דארט געווען פאר דריי טעג, און אפטער די עווענט מען איז ארומגעגאנגען צו יעדעם איינעם וואטס יור אהא מאמענט, וואס איז דיין אהא מאמענט פון די דריי טעג, וואס האט זיך די מערסטע, און ער איז געקומען צו מיר, און איך בין האמבל ענאף טו סעי איט פאבליקלי, זאג איך אים, איי קעים אין טינקינג מיי עמפלאיס אר עט פאלט, איי גאו האום טינקינג איטס מיי פאלט. און ער זאגט וועיט א מינוט מעני דאנט בי סאו הארש אן יו וואס גייט פאר וואס לייק וואטס סאו איך איי קעים טו רילעזעישאן די פאלאואינג אויב די עמפלויי טויג און מען געט אים נישט די רייט טולס ווער איז שולדיג דער באס איז שולדיג אויב די עמפלויי טויג נישט און מען לאזט אים דא זיצן איז ווער איז שולדיג ווייטער די באס פרי אים אפ לאז אים גיין סאו איי קעים האום אז איך זעה אז וויפיל ריספאנסיביליטי ליגט אויף אן עמפלויער און איי טינק איי דא איט דא איי דא א פערפעקט דזשאב נאו ווי שוד אלוועיס לערן. און מען דארף קאנסטענטלי זיך לערנען מער און מער און מער, ס'איז דא א סעיאינג, דעיוו רעמזי זאגט אייביג, עי קאמפעני וויל נעווער אוטגראו איטס ליעדער, דאס הייסט, איף יו וואנט טו גראו יור קאמפעני, די ליעדער דארף האלטן אין איין וואקסן, און דערפאר דארף מען הערן פאדקעסט, מען דארף ליינען בוקס, מען דארף האבן ריעל לייף עקספיריענס, וואטעווער איט איז, באט טו דעט פוינט איז דעט איטס א גרויסע א גרויסע זאך, און איי בעליוו, איך וויל גיין איין סטעפ ווייטער, די די ביגעסט קריים וואס איז דא היינט איז אז עס זיצן מענטשן וואס זענען אזוי טעלענטעד, זיצן אין א קיוביקל ערגעץ און מ'געט זיי נישט די וואויס טו רעיז דעיר וואויס און זאגן יו נאו וואט, וואס נאך קענסטו טון פאר די קאמפאני? האסט עפעס איידיעס? האסט עפעס זאכן? די מאסט סוקסעספול פיפל, זיי קענען זיין דיין נעקסטע דיין נעקסטע קאמפ דיין נעקסטע די נעקסטע ביג מאוו, דיין נעקסטע עקספענשאן, דיין נעקסטע פראדאקט ליין, קען קומען פון איינער וואס זיצט, מ'פרעגט מיך נישט, ענטפער איך, איך טו וואס איך דארף ווייל מ'פרעגט מיך נישט. ס'איז דא אזויפיל טעלענט, יו העוו טו גיוו דעם די פלעטפארם, איף יו גיוו דעם די פלעטפארם דער איז סאו מאטש מאר דעי קען דא. ארייט, צו רעפן אפ די קאנווערסעישן, דו האסט פריער געזאגט אז דו נוצט א סיסטעם פאר דיינע עמפלאיס מיט ריווארדס, דו מוזט עס נישט ענטפערן באט איי מין מענטשן גייען מן הסתם זיין נייגעריג וועלכע סאפטוועיר דו נוצט, צו ס'איז א אייגענע צו ס'איז. כ'בין בכלל נישט נייגעריג. פאר די ריווארדס אדער פאר די סיסטעם? ריווארדס ווילסטו? אה! נעקטער.

די די די קאל יו נאו האו אימפארטענט איז קאלטשער טו יו אה עווריטינג זאג איך אים האו מאטש דו האו מאטש טיים דו יו ספענד אן אן קאלטשער זאגט ער מיך וואט דו יו מין עס הייסט איך ווייס נישט לייק וואט זאג איך אים איך קען עפענען דיין קעלענדער איך קען זעהן וויפיל בלאקס אין דיין קעלענדער די לעצטע פאר חדשים איז געווען א פראדזשעקט וואס דו האסט געטון פאר קאלטשער פורפעסעס. זאגט ער מיר, ניין, פארוואס זאל עס זיין קולטשור? ווען איינער רעדט צו מיך, ענטפער איך סיי א פיינע ווארט, דעטס ארגעניק קולטשור. באט איף יו וואנט טו ווארק און פאסטער א קולטשור, יו האוו טו ווארק. און עז איי מענטשענד ביפאר, איים נאט פערפעקט, באט איף יו לוק עט מיי קעלענדער, איז א פראדזשעקט ווי נעקטער, וואס גייט מען טון? וויאזוי גייט מען עס טון? וויאזוי גייט מען עס עקסעקיוטן? אזעלכע מינע זאכן. אדער אונז האבן אנדערע גראוט טיים אינישעטיווס אין די קאמפאני, אדער אנדערע זאכן. יעדע זאך, אונז האבן א בוקער אינישעטיוו, ווי פעי פיפטי דאללערס פאר עווערי בוק יו ריעד. ליטערלי, איף יו אלל יו, איף יור אן עמפלאי יו ריעד א בוק, און די די שיקסט א, ס'איז דא א סיסטעם ווי די שיקסט א אימעיל וואס די האסט זיך געלערנט עט ליעסט מינימום טרי טינגס פון די בוק, יו געט פיפטי דאללערס. וואי דו ווי דו איט? ביקאויז די בעסט עדיוקעישאן קוד קאם ווען איך בין יעצט געווארן א מענעדזשער, יעצט טו איך קאסטומער סערוויס, איך בין יעצט געווארן א דיזיינער, איך וויל ווערן א דזשוניער, א מענעדזשער, יו נאו, דערס גרעיט בוקס דעט אר עוועילעבל און פארסטערן דעיר גראוט מיינדסעט. סאו דאס מיינט אז א קאמפעני איז סיריעס אבאוט איט ביקאוז זיי אר ספענדינג מאני, זיי אר אדווערטייזינג, זיי אר מארקעטינג איט טו דער אוין פיפל, און ווי העוו א קאפל אוו טיימס עווערי פיו יערס ווי טעיק אן עקסטערנעל קאמפעני זאל סורוועיען אונזער עמפלאיס אנאנימעסלי דזשאסט האו דעי פיל, וואס קען מען טוהן בעסער, און אזעלכע מיני זאכן, און ווער נאט פערפעקט, האועווער איטס איטס א סטעפינג סטאון טו אנדערסטענד, און מען זעהט ברוך השם זייער אסאך היימישע קאמפעניס מאווינג דעט דירעקשאן. וויפיל וויפיל פראצענט האסטו געזעהן האט זיך געטוישט מיט די יארן האט זיך עס.

סאו ווי העוו, אין אונז האבן קיינמאל נישט געגאנגען אזוי, אויכעט די דידזשיטעל מידיע וואס די אידישע מארקעט האט, לאמיר עס רעדן פון וואטסעפפ סטעטוסעס אדער אביסל בענערס דא דארט, איז סאו קלאטערד, איטס נאט א מידיום וואס א ברענד קען יוזן פאר די מעין פאוקעס אוו מידיע, אין די גוישע וועלט ווען די רעדסט פון דידזשיטעל איז ריעל אגרעסיוו בודזשעטס טאורדס דידזשיטעל פארטנערשיפס, טינק פאר סערטען ספארטס ארינעס, אדער אפילו וועבסייטס לייק גרויסע סייטס וואס האבן מיליאנס אוו, סאו די דידזשיטעל עספעקט אוו איט איז זיך געס. אז מען פרעגט דיך אזא מין קוועסטשן קענסטו נישט זאגן אז עס וועט נאך נעמען נאך צען יאר עס וועט אויכעט ווייל אונז האבן אייביג דעם שבת קודש אונז גייען בלייבן דעם שבת. אייעם א סטראנג בעליווער אין מולטי מידיע, אלע אונזערע קאמפיינס זענען מולטי מידיע, ביקאוז א מענטש קען זען א עד. מולטי מידיעם מולטימידיא יא. וויטש מיענס איז אז איינער קען זעהן אן עד שבת און דען ווי וואלד וואנט הי שוד סי מאנדעי אן עד אן דידזשיטעל ווי ער קען יעצט קליקן און ענדיגן די טרענזעקשען. אין אנדערע ווערטער אין זיין שבת'דיגן עד האט עס ליגן א פיצי זאך וואס וועט עם מאכן וועלן קוקן מאנטאג. אדער ער איז אינטערסירט אין די עד, ער איז אינטערסירט אין די קאנסעפט באט הי דזשאסט איז נאט יעט, נישט יעצט אין די גראסערי. אדער איך קען נישט יעצט אויפסיינען אויף די סערוויס. סאו, מאלטי, לייק די זעלבע זאך איז אמאליגע צייטן האסטו געהאט אז מיין ספעשילס ליגן אין טורא טיימס אויף פעידזש פאר. היינט יו העוו טו גאו וועיר די קלייענטס אר. די פיפל אר אלל אווער די פלעיס. סאו יו העוו טו מעיק שור נישט יו דאנט העוו טו בי אלל אווער. און דאס זענען די אלע באקסעס וואס ליגן דארט. ווי דו העוו, כ'מיין אונז פריער געטאטשט אן דאס, דאס איז סאמטינג וואס איז א זאך. אין די גוישע וועלט, אפילו אין די פרינט מידיע, איז

טאטלי דיפרענט אודיענס, א קליינע זייער א קליינע פערסענט אווערלעפט ביי אונז, א גרויסע פערסענט אווערלעפט, סאו סאו וויטש מיענס איז אז א ביזנעס א ביזנעס דארף זיין זייער קריעטיוו וויאזוי זיי נוצן זייער ווען מען מאכט א מידיע פלען וויאזוי זיי נוצן זייער עדס וויאזוי מאכט מען מאלטי מידיעם עז פאר עז מעיקינג שור דעט דעט ווי קעפטשור די אודיענס אלל אווער

טשענסעס אר אז אז סתם אזוי וואלסטו געספענט א פול פעידזש עד אין אלע פיר די זעלבע וואך, ווי קען דו וואן וואן וואן וואן סאו נאו האסטו פאר וויקס אוו עדס ביקאוז יו נאו אר אר טו אוט אוו די פאר און נעקסט וויק יו דו די אדער טו יו אלטער און אלל אוו א סאדען קאווערסטו דעם זעלבע אודיענס און דו האסט גענומען א טרי מאנט קאמפיין אויף א סיקס מאנט יו נאו א טרי מאנט בודזשעט אינטו סיקס מאנטס ווארט. דו האלסט אז די אידישע מארקעט

אין די גוישע וועלט איז די מארקעטינג וועלט זייער צוטיילט. א דידזשיטעל עידזשענסי איז א דידזשיטעל עידזשענסי, א ברענדינג עידזשענסי איז א ברענדינג עידזשענסי, א מארקעטינג עידזשענסי איז א מארקעטינג עידזשענסי, א וועב דעוועלאפמענט עידזשענסי איז א וועב דעוועלאפמענט עידזשענסי, וויטש מיענס איז, דא הייב איך אן, דא ענדיג איך. צאל מיך געלט צו ריליעסן דיין פיילס און יעצט גיי און טו וואטעווער יו וואנט. סאו דו קענסט נעמען למשל א, מ'האט פריער גערעדט קאקע קאלע באט עני גרויסע, זיי האבן, דאס איז די עידזשענסי אויף רעקארד פאר דאס, דאס איז די עידזשענסי אויף רעקארד פאר דאס, דאס איז אונזער לאקאל עידזשענסי און דאס און אלעס. די אידישע מארקעט איז נישט עדזשוקעיטעד אדער האט נישט די גרויסע ניד אז זיי זענען נישט קיין זיי האבן נישט די ריזיגע בודזשעטס צו גיין צו טיילן זייער בודזשעט אין זעקס, ארבעטן מיט זעקס מענטשן אוטאמאטיקלי די עווערידזש קליינע עידזשענסי דארף געינען סקילס אין דיפרענט זאכן ביקאוז איי ניד טו דעליווער טו מיי קאסטומער סאו כ'קען זאגן אפשר אין דעט סענס באט א אידישע קאפ איז א אידישע קאפ סאו אפשר דאס האסטו געמיינט. ניין אפילו ווען דו קוקסט אויף די עדס די אידישע עדס

האנגרי טעלענט, און עס גייט צוריק צו די פוינט וואס איך האב פריער געזאגט, דעט סאמטיימס, זייער אינטערעסטינג זאך, גראדע א אינטערעסטינג פאן פאקט, וואס איך האב באמערקט פון במשך די יארן איז, איך קען זעהן זייער אסאך קריעטיווס האבן שייכות מיט מוזיק, און מיין theory behind it איז, מוזיק איז די פערסט קריעטיוויטי וואס א בחור אין ישיבה קען זיך קאנעקטן צו, יא, ער איז אין ישיבה באט ער קען שפילן ביינאכט, ער קען שפילן יו נאו פרייטאג וואטעווער, יא,

עפעס האט עס מיט מוזיק. עפעס האט עס מיט מוזיק. באט עס איז א אינטערעסאנטע זאך. ביי אונז אין ביזנעס במשך די יארן האבן מיר שוין געהאט פול בענדס פון פון קאמפאוזערס צו עני אינסטרומענט. הי סטעיד וויט מוזיק. לאמיר דיך פרעגן א קשיא. וואס איז דיר גרינגער צו ארבעטן מיט?

און דען קאם בעק. די איינציגסטע צייט אונז גיימער ארבעטן מיט א סטארט מיט א ניו ביזנעס ביי אונז איז אויב לאמיר זאגן די ביזנעס אונער האט נאך ביזנעסעס סאו ער ווייסט וואט איט טעיקס און ער קען די גאנצע הי נאוס עווריטינג אלל הי נידס אס טו דו דעוועלאפ איט לאמיר זאגן איינער האט ברענדס ער קריעט א נייע ברענד אפילו ס'איז א נייע ברענד אדער איינער איז א האט א טעק ביזנעס און ער עפנט א נייע סטארט אפ

און קאם בעק האסט שוין געהאט אמאל אז דו האסט האסט געבויט און איז ביסט אויפגעקומען מיט א גאנצע וויאזוי צו העלפן א מענטשנ'ס ביזנעס און איט פעל טרו? אבסעלוטלי. האו דיד יו הענדל איט? סאו צוויי זאכן. איינע פון די זאכן וואס כ'האב יעצט געזאגט פארוואס אונזער פאזישאנינג איז וואס אונז טוהן מיר יעצט איז פאר די ריזן, ביקאויז ווי פעל אין די ערליער יערס יעדע מענטש וואס האט געקאלט פאר פאר א פראדזשעקט שור לעטס דא איט

די ענד אוו די דעי פאלט עס פאלט עס טרו, סאמטיימס יו קנאו מעיבי ווי פעילד אין פאזישענינג וואטעווער איט איז, דערפאר היינטיגע צייטן ווי פאוקעס אן גראואינג ביזנעסעס ביקאוז ער קען די מענטש קען היינט ספענדן פאר אסאך ווייניגער ער געטס סטארטעד און ממה נפשך ארבעט עס ארבעט עס ארבעט עס נישט ארבעט עס נישט און הי קאמס בעק טו אס ווען ער קומט אין ווייסט ער שוין ווי איך בין ווי וויל איך גיין דערלאנג א מהלך און דען ווי קען דזשאסט בי דער טו גייד אים און דו וואט הי נידס טו דו באט געס וואט מארקעטינג איז איז איז זייער א זייער זיצט אין זייער א שווערע פאזישען ווען די רעדסט פון א סטארט אפ אדער א נייע איינער וואס הייבט אן א נייע ביזנעס מארקעטינג איז דארט זייער אנהייב. און יוזשעלי סאמטיימס די מאסט עקספענסיוו פיס אוו איט, און אויב אויב סאיז סאו מעני טינגס דעט קען גאו ראנג, סאיז דא אזויפיל זאכן וואס קען גיין ראנג, איך ווייס אין די מארקעטינג וועלט איז דא אסאך קעיס סטאדיס ווי קאמפעניס זענען נישט געווען פרעפעירד פאר אפילו די מארקעטינג, סאו איט איז ווערי ריסקי און דערפאר יו העוו טו טעיק איט וויט זייער אחריות'דיג. האסט אבער נישט געענטפערט וויאזוי הענדלסטו טאמער ביסטו דורכגעפאלן מיט א סאו עז פאר עז מיינע עמאושענס איי עם ווערי קאנעקטעד טו מיי קלייענטס, מסתם איינע פון אונזער קאור וועליוס איז פארטנערס נאט סערוויס פראוויידערס וויטש וויר ליטערלי אר פארטנערס, כ'געדענק אמאל געעפנט געווען אינוואלווד אין עפענען א נייע סופערמארקעט, האמיר אנגעקומען אהין האט אפישעלי געדארפט זיין יענע טאג די גרענד אפענינג, איך האב נישט געקענט צוקוקן ווי שמוציג די פלאץ איז, איך האב געזאגט וויאזוי קענסטו עפענען אזא, ווי ליטערלי יו נאו געמאכט אנגעהויבן צו סטאקן שעלווס און אלעס, און יענער זאגט וואס טוסטו, זאג איך וויר פארטנערס נאט סערוויס פראוויידערס, איי פיל טעריבל, ספעשעלי ווען ס'איז סאמטיימס נישט יענעמ'ס געלט, סאמבאדי עלס'ס געלט, ס'איז זייער א גרויסע אחריות. וואס איך טוה דעדען איז דערפאר איי לערנט אין די ערלי יערס ענד איי עם ווערי מאטש ווערי מאטש איל ספענד וואטעווער איט טעיקס אפילו איך טוה זייער לימיטעד קאנסאלטענסי סאו פאר אר ליסענערס דזשאסט צו מאכן שור אז זיי ווייסן איי דאנט דו א לאט אוו קאנסאלטענסי ביקאוז איי ראדער דו סאמטינג לייק דיס ווער איי קען ספיק וויט פאר אינטעלידזשענט פיפעל און הונדערטער טויזנטער מענטשן קענען עס הערן ווערסעס ספענדן מיט איינעם און דזשאסט פאוקעסן אויף איין מענטש'ס ביזנעס אפילו ווען איינער וויל מיך יא הייערן אין לימיטעד איל ספענד מיט אים אן אווער אר טו דזשאסט מאכן שור אז איך בין די רייט פיט. איך וויל אפילו נישט די טויזענט, איך וויל אפילו נישט די פינף הונדערט, וויפיל אינגעלייט זאגן, איך וויל נישט ספענדן א שעה מיט דיך, איך וויל דיך זאגן מיינע זאכן, I'd rather spend a half an hour just to let you know, זען צו איך קען דיך בכלל העלפן, because maybe I'm not the right person. סאו איי פיל, די, דאס איז, פרעגסט וואס איך האב געטון דערמיט, די אלע זאכן דעט איוו סעט מייסעלף אפ די לעצטע, די לעצטע יארן איז געווען because אין די ערלי יערס איז אייביג געווען, אוו קאורס, we have to be more, much more careful, מיין טיעם ווייסט עס, we spend more time זאגן פאר קלייענטס that we're not the right fit. און ווי קלייענטס וואס מען זאגט יא ווי אר די רייט פיט. וועלכע בוק וואלסטו רעקאמענדעד, די נאמבער וואן בוק וואס א ליסנער זאל יעצט גיין און אויסהערן? איי לאוו דיס קוועשאן, ביקאויז דער איז נאו נאמבער וואן בוק, ביקאויז איט ריעלי דיפענדס ווער יו אר אין יור קעריער און יור לייף, דעט וויל מעיק א דיפערענס פאר יו. ס'איז דא א בוק, איך האב א טען, מיי טאפ טען,

אין ארדער טו מעיק סענס איט שוד מעיק סענס דעט יו גאט די בעסט וועליו אוו דעט בוק אדערווייז קען זיין ער רעדט צו איינער וואס איז עסטעבלישט אין ביזנעס און איך הייב יעצט אן און איך ווייס נישט וואס צו טון. סאו וואס איז יעצט דיין בוק? וואס איז דיין נאמבער וואן? מיין יעצטיגע בוק האב איך געקויפט א בוק אויף העפינעס. בעליוו איט אר נאט, און די ריזען פאר דעט איז ביקאוס ס'איז געווארן היילי רעקאמענדעד ביי פיפל דעט איים א פארט אוו א לארדזשער גרופ, וואס ס'ברעכט ס'ברעכט ס'ברעכט עס אין שטיקלעך, א מענטש וואס איז נישט העפי האו יו קען עקטשעלי קאנווינס דעם טו טעיק בעיבי סטעפס, און איך דיעל מיט אסאך מענטשן וואס זענען נאט העפי, איים טרייאינג טו געט דעם אין דע מאוד, איים רידינג איט עז ווי ספיעק, פענאמענעל בוק.

איך וויל דיך אריינהאקן פארדעם איך האב געפרעגט די אודיענס אז זיי קענען פרעגן קוועשאנס און דו האסט שוין געענטפערט אסאך פון די קוועשאנס באט ס'איז געבליבן איין קשיא וואס איך וויל זאלסט ענפערן באט סוויט און שארט וואס איינער געפרעגט ער וויל וויסן וואס איז די חילוק צווישן קויפן א ביזנעס און האבן א און עפענען א ביזנעס, און וואס קען זיין פאטענשעלי מער פרעפערעבל, טאמער איינער קויפט א ביזנעס אדער איינער עפענט אויף א ביזנעס? וואס וואלט געווען די רעקאמענדעישאן פאר אזא מענטש? פון פון א עם ענד עי פערספעקטיוו, וויטש איז מערדזשער אקוויזישאן, וואס מענטשן וואס קויפן ביזנעסעס, די סימפלעסט טערם וואוד בי יו דזשאסט ראן פעסטער מיט קויפן א ביזנעס דען סטארטינג אן יור אוין. סאו למשל אונז זעהט עס זייער אסאך אין די סאפטוועיר קאמפעניס, גוגל קויפט אן עווערידזש מיין איך, כ'מיין עפעס ס'הייסט עפעס זיבן א קווארטער אדער אזא מין טייפ א זאך, ביקאוז דעי איף דעי סי א טעקנאלעזשי דעי וואנט טו ענהענס עפעס אין זייער אלגאריטעם וואטעווער איט איז, דעי קוד בילד איט פרום סטארט, אדער דעי קען עקווייער א האול קאמפעני מיט די טיעם און די גאנצע זאך און פאר די געלט און און און סאו מען זעהט זייער אסאך מענטשן וואס ווילן קויפן א ביזנעס אסאך מאל זעהט מען פלעגט מען זעהן עלטערן וואס קויפן פאר די קינדער א ביזנעס און פוט דעם אין איז דעי דאנט וואנט טו סטארט פראם סקרעטש און אנהייבן זען וועלכע וועלכע אינדעסטרי גיי איך אריין וואס גיי איך טון גייט מען צו א בראוקער מען זעהט וועלכע ביזנעס זענען עוועילעבל און דעי ביי איט מען זעהט עס יעצט אין די עגריגעיטער ספעיס וואס קויפן עמעזאן ביזנעסעס אויכעט דעי וואנטעד טו גראו ווערי קוויקלי טאפ ליין רעוועניו, דעי נאו דעי וואן איך קויף אפ איז דא טאפ ליין רעוועניו, האועווער טשענסעס אר דעט ריסק איז אה, אלעס אין לייף איז ריסק און ריווארד, וויטש מיענס דעט ריסק איז סאך מאל העכער ביקאוז יו סטארטעד אףף מיט א נומבער, איך קען פלענטי אינגעלייט וואס האבן געקויפט ביזנעסעס נאט נאואינג עקזעקטלי וואט דעיר בייאינג און פיינדינג אוט לעיטער אז די פעיס אוו די קאמפעני געווען די אלטע בעל הבית יעצט איז ער שוין נישט דא אלל אוו א סאדען האב איך נישט די קאנעקשאנס סאו איטס לייק איטס לייק עוועריטינג דעט יו עוועליועיט באט די דיפרענס פארוואס א מענטש זאל גיין יענע ראט ווערסוס די ראט איז איף הי וואנטס צו דזשאמפ קוויקער הי וואנטס צו בעסיקלי דזשאמפ אפ א קאפל ספיד ספיד ספיד צו די גראוט יא. אקעי זייער זייער קלאר. איך גיי דיר גרינגער מאכן אנצוקומען צו וואס ער האט געזאגט. פארוואס ביסטו ארויפגעקומען אויף די עפיסאד? מ'האט דיך געקאלט אז צו ווילסט ארויפקומען ענד יור ענסער וואס יעס. וואי? אויף מיין וואנט אין מיין אפיס איז סאמטינג וואס מיין פערסאנעל מישאן סטעיטמענט איז, איי בעליוו עווערי פערסאן שוד בי גיווען די אפערטוניטי טו סוקסיד אין לייף, ענד איף יו העוו סאמטינג טו העלפ דעט פערסאן סוקסיד אין לייף ענד יו דאנט גיוו איט, טשענסעס אר אז יור נאט פולפילינג יור דוטי אויף די וועלט. סאו, איף איי קוד בי אן דיס פאדקעסט און סאמבאדי ליסענינג וויל טעיק אוט וואן פיס אוו וועליו, דען עס האט זיך געלוינט. ווען איך מאך מיין פאדקעסט, מענטשן פרעגן מיך, האסטו צייט האסט אזויפיל זאכן אויף דיין קאפ? איי אנלי איים אלוועיס וועיטינג פאר דעט וואן אימעיל אר די וואן טעקסט מעסעדזש אדער וואטעווער דעט דאס האב איך פונקט יעצט געדארפט הערן יעצט גיי איך דורך דאס מיט אן ארבעטער יעצט גיי איך דאס דורך מיט אן עמפלאי סאו דעטס די שארט ענסער די שארט ענסער איז דעט דער אייבערשטער געגעבן פאר איינעם סקילס דער אייבערשטער געגעבן איינעם א געלעגענהייט צו האבן די כח איטס דעיר דוטי טו משפיע זיין. דער רבי איז משפיע זיין וועג, דער ביזנעסמאן איז משפיע זיין וועג. טו פיניש אףף איז, נאט עוורי סטאמבלינג בלאק איז א ריזען טו קוויט. צופיל מאל א מענטש זעהט א סטאמבלינג בלאק און ער זעהט סאמטינג איז נאט גאוינג עז פלענד איז יו גאטע פיגור אוט א וועי האו טו גאו אראונד איט און פיגור אוט א וועי האו טו מעיק איט ווארק. אףף קאורס מען גייט נישט אריין אין וואנט אריין אויב סאמטינג דאזענט ווארק באט די הואעווער איז ליסענינג טו דיס העז וועי מאר פאטענשעל ענד בי יורסעלף עווריבאדי עלס איז טעיקען. טענק יו.